ווילסט הערן א שיינע זאך וואס אפשר גייסטו נישט אפרישיעטן? יעצט ברענגסטו ארויס די אינער חילו.
יא יא יא יא. קענט וועיט. איך האב קאמפאוזט מער ווי צוויי הונדרעט ניגונים.
מענטשן ריטשן אוט צו דיך פרעגן וועגן מאוון. דארט האב איך געטוישט מיין לעבן. איי גאט א ליטל ביט אינטו אידישקייט.
טאלאנט איז א זויבערע שטאט.
גייט ער אין ירושלים און ער פייניגט בחורים. ארץ ישראל טעקסעס.
דא נאט טריי דיס עט האום. מ'רעדט פונעם הייליגן שבת זאלוב. דער רב האט מיר שוין געזאגט פארדעם, דו גייסט זען אז די ווידיאו גייט צוברענגען צו סאך אסאך שמירת שבת. סאו היינט האמיר שלומי זייאנץ, א ווארלד טרעוולער, א וולאגער, ער איז א שרייבער פאר די עמי מעגעזין, ער איז א אודיאו פאדקעסטער אויף קול מבשר, א עסקן, און ער וואוינט היינט אין טעקסעס.
אלעס די זעלבע מענטש?
די זעלבע מענטש.
דאס גייט זיין אינטערסאנט.
פאר מען גייט אריין אין טעקסעס דארף מען מענטשענען אונזער אדווערטייזערס ביזקאז די אדווערטייזערס מאכן אז די פאדקעסט זאלן קענען אנגיין. אונזער ערשטע עד פאר היינט איז.
א לאט קלאוסער דען טעקסעס.
ווער? די בלוי טיעם? אה יא אקעי.
וואס איז די בלוי טיעם?
די בלוי טיעם איז חיים בלוי ער האט הייזער אין די געגענט פון לעיקוואד און עניוואן וואס וויל קויפן א הויז אדער וויל פארקויפן א הויז קומט צו חיים און חיים געט דיך טאפ קוואליטי סערוויס און ער העלפט דיך באקומען די מערסטע פאר דיין דאלער ווען דו ווילסט עס פארקויפן און אויכעט פאר דעם וואס וויל קויפן א הויז וואס איז נישט די זעלבע הויז יוזשעלי סא דאנט ווארי מיר פאלן נישט אריין אין די פראבלעם איז ווען איינער וויל קויפן א הויז געט ער די בעסטע דיעל פאר די הויז וואו ער בארגנט דיך אראפ כדי זאלסט קענען באקומען די בעסטע דיעל פאר דיין הויז. חיים האט הייזער! די נעקסטע עד איז פאר שרה שנירער אינסטיטוט. סאו עפיסאוד טערטי פאור האבן אונז געהאט רבי מייזעלס, איינע פון די טאפיקס וואס ער האט גערעדט וועגן איז אז מענטשן נעמען נישט די סטעפס צו האבן א גוטע פרנסה, און מענטשן פאלן אריין זייער סאך טרעפס. סאו ווען מ'האט געענדיגט די עפיסאוד האבן מענטשן אים געקאנטעקט און אז זיי דארפן האבן העלפ מיט פרנסה, סאו ער האט געהאלפן, כ'ווייס, ער זאגט מיך אז עס איז געווען משוגענע נומבערס פון קאלס וואס אים און זיין טיעם האבן געהאלפן פאר מענטשן וואס האבן געזוכט פרנסה און צו סטעבעלייזן זייער לעבן, און פאר דעם וואס ווייסט נישט, אז שרה שנירער האט עקטשעלי קורסעס פאר יונגעלייט וואס לערנען זיך יו נאו צו קענען באקומען א דעגרי, און א פראפעשענעל דעגרי, און זיי האבן קאורסעס אזוי ווי ספעשל עדיוקעישן, עי בי עי, סאשעל ווארק, סייבער סעקיוריטי, סייקאלעדזשי, און מער, און זיי האבן אויך סעפערעט קאורסעס פאר פרויען פאר דעם וואס וויל וויסן, און די מעלה פון זיי איז אז ס'איז אנליין און ס'איז ביינאכט, סאו דו קענסט האבן א רעגולער דזשאב דורכן טאג און נאך אלץ אריינטאנען מיט די קאורסעס ביינאכט, און נאך א זאך איז איינער וואס האט נישט די פיינענשעל העלפ צו קענען קאווערען די זאכן, האבן זיי א פיינענשעל עיד זאלסט עס קענען עפארדן? קענסט אריינרופן שרה שנירער און ס'דא מענטשן וואס גייען דיך גערן העלפן אויב דו האסט עני קוועשאנס זיי גייען דיך זיין דא צו ענפערן און די זאך איז דו דארפסט אפילו נישט באצאלן דו קענסט פלעין אריינרופן זיי העלפן יעדעם איינעם זיי העלפן דיך גיידן צו ווי דו ווילסט אנקומען. די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט סיקס טרי טרי עיט פייוו פייוו סעווען עקסטענשאן טערטי סעווען מיט איין קאל וואס דו רופסט זיי אריין גייסטו קענען צאלן האופפולי דיין רענט, טואישן, גייסט קענען חתונה מאכן דיין קינדער און האבן א גליקליך לעבן מיט א פראפעשענעל קעריער. איין קאל וועט טוישן דיין לעבן אויף אייביג.
ביי די וועי, פֿופֿציק דאלער דיסקאונט ביים מענשענינג לעיטעסט טאקס.
אה wow! חילו, כ'זעה דו האסט א קוועשאן אויף דיין פנים, אונז האבן גערעדט אז אונז גיימיר שמועסן וועגן טעקסעס, סאו לעטס גאו, לאמיר הערן וואס דו האסט צו פארציילן. טעקסעס איז באקאנט אלס א שטאט וואס טוט זיך אסאך שיסערייען. סאיז דא אסאך גאנס אין טעקסעס.
אה.
אסאך אסאך גאנס אין טעקסעס.
דאס איז אינטערסאנט ווען מ'פארקויפט דארטן די עליות. פֿינף טויזנט קוין.
האלאו?
נעווער העפענד יעט.
אה אקעי. סאו וויאזוי וויאזוי לעבט זיך אין אזא שטאט? ס'איז מורא'דיג אדער מ'פילט סעיף? איך פיל אסאך אסאך אסאך סעיפער ווייל לעט מי טעל יו א סטארי. בערך דריי וואכן צוריק בין איך געווען אינדערהיים און כ'האב געהערט גאן שאטס. מ'שיסט. אינטערעסאנט, גראדע אין טעקסעס הערט מען דאס אסאך, ווייל מענטשן, ס'דא אזא מנהג דארט, אזוי ווי די אראבער אביסל, ווען מענטשן ווערן עקסייטעד, שיסן זיי, they shoot in the air for fun. סאו דיס איז סאמטינג ווי העיר אלל די טיים, און אויב ס'נישט דא קיין סיירענס נאכדעם, ווייסטו אז לכאורה איז עס נאר געווען א פארטי. איך האב נאך קיינמאל נישט געהערט סיירענס נאך א שיסעריי, אבער איך זיץ דארט אינדערהיים, איך הער די שיסעריי, ס'איז געווען גאנץ נאנט צו מיין הויז, האב איך גערופן די פאליציי. כ'האב געווארט דריי מינוט אן האלד. איט וואס דזשאסט רינגינג ענד רינגינג ענד רינגינג ענד רינגינג ענד רינגינג.
איטס אלמאסט לייק ניו יארק סיטי, ביי די וועי אווער העיר האסטו די סעים טינג. איי נעווער העד אין ניו יארק סיטי, אבער איך האב געטראכט צו מיר יא, אז א איד אין טו טאוזענד טווענטי טרי מעג זיך פראטעקטן, ווייל מ'קען זיך נישט פארלאזן אויף קיינעם, עט די ענד אוו די דעי איטס די אייבערשטער און יו, דערס נאו וואן עלס, נאו וואן איז קאמינג טו העלפ יו, און אין די לעצטע וואך האט מען געזעהן אז מ'האט אונז זייער זייער שטארק פיינט, נאו וואן לייקס די דזשואיש פיפל, פיריעד, ס'דא אפאר יחידים. גייסט דיך פארלאזן, יו גאנא אוטסאורס יור סעקיוריטי צו צו איינער אדער א פאליס אדער סאמאן עלס? וואס געשעהט אויב דו קאלסט ביסט אין עמערדזשענסי איינער איז אין דיין הויז ער וויל דיך הרג'נען, טרי מיניטס אן האלד איז טו לאנג. איך האב פיר גאנס אין מיין הויז. איך פיל סעיף, איך מיין איך טו די ריכטיגע השתדלות, מיין קינדער ווייסן נישט אפילו אז איך האב גאנס, דעי נעווער סאו איט עווער. אבער ס'איז דארט. איך טראג א גאן אויף מיין אויף מיין פאסיק יעדן טאג, איך גיי מיט מיין מיט מיין העמד אויסגעטאקט, ענד מיי קידס נעווער עווער סא איט, באט איטס דער, ביקאוז איים א איד, דער איז א לאט אוו אנטיסעמיטיזם, מיי סטעיט אלאוס איט, און איך גיי נישט אוטסאורסן מיין סעקיוריטי צו עניוואן עלס. וואו. סאו יעצט תכלית, פארוואס ווי קומט שלומי זייענס אן צו טעקסעס? ווי געזאגט, לאמיר צוריקקריכן ביזן אנפאנג, ניין?
איך בין געבוירן געווארן דא אין בארא פארק. איי טינק אין מיימאנעדיס באט מעיבי מעיבי א דיפרענט האספיטאל איי דאנט קנאו איי דאנט רימעמבער דעטס די טרוט איי וואס בארן עט א ווערי יונג עידזש סאו איי דאנט רימעמבער דיס טינגס באט איך האב געוואוינט דא די ערשטע דריי יאר פון מיין לעבן נישט לאנג פאר מיין אפשערן זענען מיינע עלטערן געגאנגען וואוינען אין טאראנטא מיין טאטע קומט ארידזשינעלי פון טאראנטא און איך האב דארט אויפגעוואקסן טאראנטא קענעדע ביז איך בין געווען בערך פֿופֿצן יאר אלט דעמאלטס האט מען מיך געשיקט צו א ישיבה אין לעיקוואד ניו דזשערסי.

איך האב געהאט א פייט מיט אים, ער האט, איך האב נישט געוואלט גיין צו ארץ ישראל, איטס א לאנג סטארי, באט איי ענדעד אפ גאוינג, און דארט האב איך געטוישט מיין לעבן, איך בין געווארן מער א, איי גאט א ליטל ביט אינטו אידישקייט, נאר אביסל, און איך האב געוואוינט אין ארץ ישראל נאך מיין חתונה פאר זיבן יאר, און א יאר מיט אפאר חדשים צוריק, אין די זומער, האב איך געמופט פון ארץ ישראל צו טעקסעס. ארץ ישראל, טעקסעס. איטס א ביג דזשאמפ. אקעי, סאו מ'איז געווען אין ארץ ישראל, און נאך א שטיק צייט האב איך געכאפט אז מיין ווייב איז נישט אזוי צופרידן דארט. איטס ווערי דיפיקולט צו זיין א אמעריקען און ליווינג אין ארץ ישראל, אסאך מענטשן טוען עס. רוב מענטשן וואס איך קען נאכן חתונה זיי זענען געגאנגען וואוינען אין ארץ ישראל אפאר יאר, אבער ס'איז אלץ מיט א מיינדסעט אז נאך צוויי דריי יאר ווען טאטי ענדיגט מיט די קרעדיט קארד קומט מען צוריק און מען גייט וואוינען אין לעיקוואד אר ווערעווער איט העפענס. מיין מיינדסעט איז געווען איך גיי וואוינען אין ארץ ישראל ביז משיח קומט. דעט איז וואט איי טאט. מיין ווייב האט נישט געהאט די זעלבע איידיע און ווי דיסיידעד טו טריי איט פאר א יער. נאך א יאר האט מען ממשיך געווען אביסל אבער איך האב געכאפט אז ס'גייט זיך נישט האלטן צו לאנג. מ'האט אנגעהויבן צו זוכן א פלאץ ווי צו גיין, מ'טראכט אפשר טאמס ריווער, עס איז געווען דארט די ערשטע מענטשן וואס האבן דארט וואס האבן דארט געמופט, עס איז געווען איך האב געטראכט פון מאנסי, מיין ווייב האט עפעס קעגן מאנסי איי דאנט נאו וויי, איך האלט עס איז א שיינע פלאץ באט וואטעווער, ווי פיגורד דעט מען גייט זוכן אינדרויסן אביסל, לאמיר זען וואס טוט זיך אוטסייד, איז מען געגאנגען פון שטאט צו שטאט, ארום געפלויגן אביסל, געמאכט א גרויסע ראוד טריפ, און. איך האב געהערט אז ס'איז דא א קהילה אין טעקסעס. מענטשן וואס האבן געדאווענט אין א מער א מאדערנע שול, אבער ס'איז נישט געווען פאר זיי די רייט פלאץ, האבן זיי אוועקגעגאנגען פון דארט, אויפגעמאכט א אייגענע שול, וואס מען זינגט און מען טאנצט און ס'איז א חסידישע מצב, נישט דא דארט קיין חסידים, לייק נאו וואן לוקס חסידיש, איך בין די איינציגסטע שטריימל די גאנצע שטאט, אבער ס'איז א ווארעמע מצב, עמי מעגעזין, איך ארבעט דארט אסאך, האט מיך געשיקט צו טעקסעס, פאר א אינטערוויו, און איך בין אנגעקומען ביינאכט, אפשר נײַן אזייגער ביינאכט, אויף א דאנערשטאג נאכט בין איך אנגעקומען אין טעקסעס, און די נעקסטע טאג אינדערפרי האט געדארפט זיין די אינטערוויו, גאו העד. דו האסט געסקיפט א פארט, וואו איז די, ווען דו ביסט אוועקגעגאנגען פון ארץ ישראל. ניין ניין, איך בין נאך געווען אין ארץ ישראל.
ביסט נאך געווען אין ארץ ישראל, האסט דארטן געארבעט פאר עמי?
יא.
אקעי.
אבער יעדע פאר וואכן חדשים בין איך געווען דא. אהא. אקעי.
און אסאך מאל בין איך געקומען פאר אפאר חדשים אין איין צו. למשל אין די זומער אדער ארום ימים טובים פון איך האב געקענט זיין דא פון פורים ביז שבועות וואטעווער. באט איי וואס בעיסד אין ארץ ישראל. סאו איך בין אנגעקומען אין טעקסעס דאנערשטאג נאכט און איך האב גערופן די שול איז די פלאץ איז אפען איך קען קומען שור קום אריבער. איך בין אריינגעקומען דארט איך האב געזען אינטערעסאנטע בילד. מ'גייט אריין אין א הויז, די שול איז אין א הויז, כ'קום אריין, זיצט דארט א איד וואס ער טראגט א בלויע העמד, דזשינס, קאובוי בוטס, מיט קורלי העיר, א גרויסע קאפל און לערנט פאר א שיעור חסידות. זיצט דארט אפשר פופצן מענטשן, זיי הערן אים אויס, די עולם איז אריינגעטון אין דעם, ס'איז געווען דארט אביסל משקה, א שטיקל פארברענגען, מ'האט געזינגען, ס'איז געווען א גיטאר, און רייט עוועי איט קליקד, לייק דאס איז מיין פלאץ. איך בין אביסל א קאלערפול פאני מענטש, און איך האב געפילט ממש ווי איך האב געטראפן א פלאץ ווי איך קען איי קוד פיט אין פערפעקטלי. ס'איז א פלאץ ווי ס'איז נישט דא קיין פיער פרעשור בכלל, עני וואן, עני קיינד אוו איד קען דארט אריינקומען און ער פילט קאמפארטעבל וויאזוי ער איז. ס'קען זיין א מענטש אין א פאניטעיל מיט א בעידינג סוט, ס'קען זיין א מענטש מיט די שמונה בגדים מיט סטראקעס געפעפטע הויזן די גאנצע זאך. עווריוואנס גאנא בי העפי דעיר, עווריוואן געטס אלאנג פאר די מאוסט פארט, און איטס א ביוטיפול טינג. און איך האב גלייך געטראכט צו מיר, אויב וואלט איך געקענט מופן צו דער פלאץ איט וואוד בי ביוטיפול, עס איז געווען אסאך אינטערעסאנטע זאכן וואס זענען, אישוס זענען ארויפגעקומען, למשל ווי גייט מען שיקן די קינדער אין סקול, און וואס איז מיט כשר'ע עסן, און די סביבה, און אנדערע מענטשן, און די שטריימל, איך האב געהאט מענטשן אין מיין משפחה וואס האבן מורא געהאט אז איך גיי אראפנעמען מיין שטריימל,

ס'איז געווען א טרייעל, כ'האב עס געוואלט טעסטן, און איך גיי נישט מאכן אן אנאונסמענט אז איך וואוין אין טעקסאס אויב קען זיין אז אין צוויי טעג גיי איך אראפ, וואטעווער, איים גאנא געט אוט אוו העיר. סאו ביז דו האסט געזען אז דו ביסט סטעישענד דארט האסטו איך מיין די דיסיידעד. סטעישען איז דארט פאר נאו, יא.
דיין פעמילי דיך שוין געקומען וויזיטן אהין? אסאך מאל. און וויאזוי קוקן זיי אן דעם דעם מין מהלך החיים?
ס'איז געווען א שטיקל אדזשאסטמענט, איך מיין שוין פארדעם וואס מ'האט געמופט האבן זיי שוין געכאפט וואס ס'איז, כ'האב גערעדט מיט זיי אסאך וואס ס'גייט זיין וואס ס'איז, כ'האב געברענגט מיין שווער אויכעט, בערך א יאר פאר כ'האב געמופט האב איך אים געברענגט צוויי טעג צו קומען באזוכן דארט, און די עולם האט זייער שטארק הנאה, ס'איז געווארן א שטיקל וועקעישן דעסטינעישן פאר די משפחה. ווען איינער מוז זיך אביסל
אויסלופטערן, מען האט א גאנצע אייטינערערי, מען קומט דאנערשטאג נאכט, שיינע טועמיה, פרייטאג אינדערפרי גייט מען הארסבעק ריידינג, נאכדעם נאך א טועמיה ביי די פול, מוצאי שבת גייט מען אביסל טשילן ביי די פול אויכעט אין די האט טאב.
ריעל עסטעיט?
ריעל עסטעיט איז ווערי האט אין טעקסעס. און ס'איז דא אסאך היימישע אידן וואס זיי ארבעטן דארט א גאנצע וואך, מען זעט זיי כמעט נישט ווייל זיי קומען אריין לאמיר זאגן אינדערפרי זענען ביי נייט דעיר אלרעדי אוט, אבער ווען דו גייסט למשל עסן אין די רעסטוראנטס, ס'איז דא צען כשר'ע רעסטוראנטס אין אונזער שטאט, און איף יו הענג אוט אין די רעסטוראנטס יו וויל סי די חסידים קאמינג ענד גאוינג אלל דעי. ווי אין טעקסעס איז דאס?
יוסטען?
יוסטען. סאו די מענטשן קומען אריין ביי פלייט צופרי און גייען אהיים? אדער בלייבן זיי א טאג צוויי דריי באט שבת זענען זיי נישט דארט.
אה סתם זיי קומען פאר די מיטן די וואך און זיי פארן צוריק סוף וואך. יא. סאו איך האב א אנדערע קוועסטשן, זייער אסאך מענטשן טראכטן יעצט פון מובן ארום אמעריקע, זייער אסאך פלעצער, מענטשן ריעטשן אוט צו דיך פרעגן וועגן מובן אפילו נישט אין טעקסעס, לייק ווי אזוי איז עס צו עדזשאסטן מיט די פעמילי, ווי אזוי חדרים. רייט, סאו די אינפראסטראקטשער ביי אונז אין טעקסעס, עט ליעסט ווי איך וואוין, איז נישט אויפגעסעט פאר היימישע אידן, למשל מיין קינדער גייען צו חבד, סאו, ס'דא מענטשן וואס זענען גרייט דאס צו טון, ס'דא אסאך מענטשן וואס זאגן יו נאו וואט, ביז דאס, איך וויל ווען ס'וועט זיין א היימישע סאטמארע חדר זאל איך שיקן מיינע קינדער דארט, דעטס וואן טינג, אבער ס'דא אסאך משפחות זענען אדער ליטוויש אדער מער מאדערן, אדער חבד'סקער אדער זענען חסידישע לייט, און זיי זענען יא מסכים צו קומען צו אזא פלאץ, אבער איך שיק אויך מענטשן, יא ביקאוז דער'ס חבד לייט, איך שיק אויך אסאך מענטשן צו קאסא גראנד.
קאסע גראנד. קאסע גראנד. וואו אין. יא איך האב שוין באקומען איינער בעסיקלי אפשר צוויי דריי יאר צוריק האב איך געשריבען א ארטיקל וועגן קאסע גראנד אין עמי ס'איז געווען פון די ערשטע פרעס וואס זיי האבן באקומען און איך האב באקומען א בריוו אפאר חדשים צוריק פון א יונגערמאן וואס ער קומט פון א.

עס איז אלץ רעלאטיוו איטס אלל גוד. סאו וואס איז געווען מיט יענע מענטש? ער האט געשיקט א בריוו און געזאגט אז זאלסט נאר וויסן אז איך האב געליינט די ארטיקל אין עמי, איך האב געסאפערט שוין א לאנגע צייט אז ער האט געפילט אים און זיין ווייב זענען נישט אין די ריכטיגע פלאץ, און דעי הערד אבאוט דעס קאסא גראנד, רייט עוועי דעי בוקט די טיקעט דעי ווענט, זיי וואוינען שוין דארט צוויי יאר, זענען זייער פרייליך און

יא. זיי ווייסן נישט וואו ווי ווען ווי אזוי וואס. סאו ווען איך האב גערעדט אויף קול מבשר האב איך געמאכט צוויי עפיסאודס דעדיקעיטעד צו טעקסאס און די היסטערי פון טעקסאס און אויך פארוואס איך בין דארט געגאנגען פארוואס איך וואוין דארט וואטעווער און ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געהאט טענות פארוואס עפענסטו אויף די קעפ פאר אונזערע קינדער זאלן וויסן אז מ'קען ארויסגיין מענטשן האבן דיך געפרעגט וועגן יא עפעס? מענטשן האבן געהאט טענות.

יעדער קען טון וואס ער וויל טון, און אויך זאל מען זיכער קאנסאלטן מיט א מורה דרך, מיט א רב, מיט א משפיע, אבער מען זאל וויסן אז ס'איז דא אפשנס. איטס נאט העלטי טו בי אין א סיטשועישן, איטס קאלד האוז פאור, האוז פאור מיינט א מענטש האט א הויז און די הויז מאכט אים ארעם, ווייל ס'קאסט אים אזוי סאך געלט, אדער ס'איז דא אנדערע פרעשורס, פעיר פרעשור, וואטעווער, אויב ביסטו אין א פלאץ וואו ס'איז דיר נישט גוט, יו ניד טו געט אינטו א העלטי סיטועשאן, ס'איז גוט פאר די משפחה. טרעף א פלאץ וואס ס'פיט מיט דיין לייף סטייל, די וועג ווי דו דינסט דעם אייבערשטער, פיינד דעט פלעיס, איטס ווערי העלטי. פאר אסאך מענטשן זאלן זיי טאקע בלייבן דא. און ס'איז זייער שיין און מורא'דיג, איך האב ליב צו קומען דא, ווען איך קום גיי איך צו רעביס טישן, איך גיי געב קוויטל, איך געב א קוויטל צו מיין רעבע, איך טו וואס איך דארף טון דא, באט איך קען נישט דא וואוינען, איטס נאט מיי פלעיס. באט וויאזוי דארפן זיי צו וויסן פון אנדערע פלעצער? אקעי סאו. באט יוסטאן זאגסטו ס'איז נישטא קיין נארמאלע חסידישע חדר, סאו ווי איז יא דא? און וואס קענען זיי טון? קאסא גראנדע איז דא, מ'קען גיין צו שיקאגא, מ'קען גיין צו לאס אנדזשעלעס, איי דאנט רעקאמענד איט, באט. אויב ער גייט ארויס פון ברוקלין צו לאס אנדזשעלעס האט ער פארלוירן די גאנצע איידיע פון מואווינג. די מאני ווייז האט ער פארלוירן, ווייל ס'איז לכאורה מער עקספענסיוו, וועדער ווייז, און אפשר זוכט ער אביסל א טשעינדזש אוו סינערי, די פאלם טריס אויף די גאסן. פלארידע איז האט, האט, האט. ווערי האט רייט נאו. און און ס'איז דא צוויי געגנטער. געטראכט פון גיין צו פלארידע אויכעט, באט אין די ענד האב איך נישט געוואלט זיין אין א פלאץ וואס זעקס חדשים פון א יאר ווערט עס ברוקלין. מיינסט זאגן זעקס חדשים א יאר איז עס נישט ברוקלין? אלסא. איי טינק וויר סעיאינג די סעים טינג. יעס. יא יא. אקעי. דעטס וויי וויר סטעיאינג אוועי פראם פלארידע. איך האב ליב צו וויזיטן אמאל באט. ביי די וועי איי וואנטעד טו סעי אראונד א יער ענד א האלף אגאו אר טו יערס אגאו איי אלסא וואז לוקינג אינטו טעקסעס, יוסטאן. אקעי. סאו דערס א פלעיס אראונד דער ס'רופט זיך שוגער לענד איי טינק שוגער לענד. יא יא יא. לוקט אינטו אווער דער. ס'איז רייט ניר יוסטאן. רייט. סאו איי איי ספאוק טו סאמאן הו לעפט ביקאוז הי דידענט פיל קאמפארטעבל הי וואז די אנלי שטריימעל דער איי געס הי וואז דער ביפאר יו. הי טאלד מי דעטס יור נאט גאנא פיל קאמפארטעבל מיט א שטריימעל דער איי נעווער ווענט דער טו עקשעלי לוק עט איט. אקעי סאו מ'מוז זיין א מענטש וואס קען זיין קאמפארטעבל איך בין קאמפארטעבל לייק איים קאמפארטעבל אין א רום ווער דערס א טאוזענט אדער פיפעל און נאו וואנס לייק מי. רייט. ענד איים נאט גאנא טריי טו בי לייק דעם, איים נאט גאנא טריי טו מעיק דעם לייק מי. דעטס די מאסט קאמפארטעבל פלעיס, ביקאוז עוועריבאדי איז דיפרענט. דו ביסט אנגעקומען דארטן אין טעקסעס און דו האסט אנגעהויבן דיין לעבן דארטן? נישט ממש. מיין ערשטע וויזיט דארט איז געווען מער ווי פיר יאר צוריק. כמעט, יא. און איך האב עס ליב געהאט. יעצט מוז איך משכנע זיין מיין באס, יו נאו, די רעבעצן. סאו. אפאר חדשים שפעטער האב איך געמאכט א טריפ, איך בין נאכאמאל געווען אין אמעריקא האב איך געמאכט א טריפ שבת פרשת נח, און מיר זענען געגאנגען מיט די גאנצע משפחה צו טעקסאס. זי האט עס ליב געהאט, אפשר יא אפשר נישט, און כ'האב אנגעהויבן צו מאכן אזעלכע טריפס צוויי א דריי מאל א יאר, געט עקוועינטעד וויט פיפל, לייק יו העוו טו דו איט סלאולי, מ'קען נישט קומען מיט אזא משוגענע איידיע און מאכן בום אן די ספאט, סלאולי סלאולי סלאולי. האסטו געקויפט א הויז? נאכנישט. היז וועיטינג הי קענט וועיט. דו פארשטייסט נישט ווייל הארסבעק ריידינג האט ער שוין, ער האט שיסערס, ער האט א האט טאב, ער האט א זונטאג מיט א פרייטאג מיט א מי א, מיט אלעס, באט ער האט נישט קיין הויז. און נאך דו גייסט חרטה האבן ווייל דו האסט געקענט קויפן אפאר יאר צוריק ווייל דו ביסט געווען פון די ערשטע מיט די שטריימלעך און דו ביסט אנגעקומען דארט. יא, נישטא וואס צו חרטה האבן, איף יו בעליוו אין די אייבערשטער, וואטעווער עווריטינג דעט העפענס איז וואטעווער סאו דעטס נאט גאנע בי אן אישו בעזרת השם. Wow, גאדלעס. און מען מוז טרעפן די ריכטיגע פלאץ, ס'איז דא אויך צוויי, ס'איז דא איין זייט פון די, ס'איז דא בעיסיקלי א גרויסע מעין סטריט, אויף איין זייט איז דא די קאמיוניטי פון חבד וואוינט אויף יענער זייט, די אנדערע זייט איז מער א ליטווישע קאמיוניטי, אבער אויך מיין שול איז אויף די אנדערע זייט, פירסט יו העוו טו פיגור אוט וויטש סייד יו וואנט טו בי אן. פון וויפיל אידן רעדט מען דארטן? בערך, איך מיין ס'איז בערך טויזנט

און דאס איז נאר אין די שטאט, ס'דא אנדערע שטעט אויך, ס'דא דאלאס, ס'דא אוסטין, סען אנטאניאו, יא, ס'איז א יוזש סטעיט, מ'קען פארן צוועלף שעה מיט א קאר פון איין זייט צום צווייטן. איז איט די וויידעסט סטעיט אדער איז אלאסקע ביגער? אלאסקע איז ביגער, איטס די לארדזשעסט קאנטינענטעל יו עס סטעיט. אינטערעסטינג. קענסט פארן צוועלף שעה פון איין עק צום צווייטן? יאפ. איך האב עס געמאכט שוין צוויי מאל.
וויפיל קינדער האסטו?
איך האב דריי קינדער.
ווי אלט דיין עלטסטע?
זיבן. כמעט אכט. דיין קינד קומט פון ארץ ישראל אהער, ער איז א זעקס יעריג יונגעלע. ס'איז א מיידל, באט אקעי.
א זעקס יעריג מיידל, אקעי. וואס איז צוגעוואוינט צו א סערטען לייף סטייל, מיט מיט מיט די חסידישע שמאלץ, די די די די היימישע שמאלץ. נאו, איים גאנא סטאפ יו רייט דעיר. איך האב געוואוינט אין א פלאץ וואס רופט זיך טעלסטאון. דאס איז שוין נישט קיין חסידישע שמאלץ.

זייער, מיינע קינדער זענען זייער אדעפטעבל. דעי אר סטיל יאנג. דעי אר סטיל יאנג ענד דעי מוב אראונד א לאט. למשל פאר ס'דא געוויסע קינדער, כ'האב יעצט גערעדט מיט איינעם כ'האב אים דאס געזאגט, בלו היז מיינד. ס'דא קינדער וואס אויב זענען זיי נישט אין זייער קריב, איף דעי דאנט העוו דער בלענקעט, ס'איז עק וועלט, מען גייט נאו וואן איז סליפינג. רייט, ביסט געגאנגען צו דיין שוואגער פאר שבת וואטעווער, ער איז נישט אין זיין קריב, האט נישט זיין בלענקי, פינישט. מיינע קינדער, דאס לייק זיין אין איין בעט אין א צווייטן איז איז נאו ביג דיעל. וואט דו יו עקספעקט, יו טרעוועלינג אלל אראונד וויט דעם. וויר אלוועיס טרעוועלינג, סאו דער דעי אדעפט ווערי איזילי. עז לאנג אז דיין דיינע קינדער האבן עס נישט געהאט א פראבלעם דערמיט און דעי פעלט קאמפארטעבל. נאו פראבלעם עט אלל, איך מיין אז זיי זענען מער קאמפארטעבל דארט ווי אין ארץ ישראל. אהה.
ווייל אונז האבן נישט געפילט קאמפארטעבל אין ארץ ישראל, לייק איטס ווערי הארד, נאו, לייק איף איט ווארקס איים העפי פאר יו באט איטס נאט איזי, נאט איזי עט אלל. טעלסטאון איז א אמעריקען קאמיוניטי?
ס'געווען א אמעריקען קאמיוניטי, דאס מיינט אז פערציג יאר צוריק די מענטשן וואס זענען דארט געמובט זענען געווען אמעריקענס, סאו זייערע קינדער זענען אלע אינטערגרעיטעד אין די איזרעילי סאסייעטי. וואס איז טעלסטאון ישיבה? טעלסטאון ישיבה, ס'איז דא א גרויסע ישיבה אין טעלסטאון, יא. באט ס'איז ס'איז בחורים פון אלל אווער קומען אהין. געווען א גרויסע גביר, ער האט געהייסן מיסטער סטאון, ער האט געגעבן א ריזיגע דאנעישאן צו די טעלז ישיבה זאלן אויפמאכן א ישיבה אין א אויף א מאונטען טאפ אין ארץ ישראל לעבן ירושלים, ענד דעי נעימד דיס פלעיס טעלז סטאון, טעלז ישיבה, מיסטער סטאון, די ישיבה דידנט ענד אפ ווארקינג אוט.

איי וואנט טו נאו הי יוזד די נעים חסיד'ל ווער דאז איט קאם פראם? סאו איך האב נישט געלערנט אין לעיקוואד אבער איך בין געווען אין א ישיבה אין לעיקוואד און אין די ישיבה איז געווען א בחור וואס ער האט געהייסן אהרן ריכטער שאט אוט ריטשי א ליטווישע ישיבה ביי די וועי וויבאלד איך בין געווען א חסידישע בחור דעי קאל, הי קאלד מי חסיד'ל

איך האב געטראכט פון דעם, באט למעשה עט דיס פוינט אין מיי קאריער האב איך שוין געהאט אזויפיל גרויסע ארגענעזעישאנס וואס האבן מיך געמענשענט, לייק עט חסיד'ל, דעט איף איי טשעינדזש איט, אלל די לינקס אר נאט גאנא גאו טו מיי פראפייל ענימאר, סאו איים ליווינג איט. יו דאנט טשעינדזש? איט דאזענט טשעינדזש וויט יו? נאו, איט, איט דאזענט טשעינדזש וויט יו. אילאן מאסק איף יו אר ליסענינג, דעט וואלד בי א ריעלי גוד טינג טו דו. באט דאס קענסטו נאר טון אויף עקס, נישט אויף אינסטעגרעם, אמת, אבער אבער אבער מארק זאקערבערג פאלאוט אלעס וואס אילאן מאכט,

יא, STAP, רייט איט וואז טעקסט, און דען עווענטשעלי וואן דעי דעי סענט יו א מעסעדזש לייק דערס נאו מאר טעקסט יו העוו טו טרענספער אווער און עוועריוואן לאסט דער אקאונטס ענד ענד עוועריוואן ביקעים לייק חסיד'ל וואן ענד אידישע בחור ניינטי ניין קאוז דעי לאסט דער פירסט יוזער נעים, דאוז ווער די דעיס. יעצט גייען מיר צו די עד ברעיק. איי ניד א ברעיק. יא, לאקזשערי קאושער ווילאס דאט קאם. איך מוז זאגן, איך האב לעיטלי האב איך געדארפט צו האבן עפעס א הויז אין עפעס א סערטען לאקעישאן, וואס ער האט נישט קיין קיין הויז דארטן, באט סינס הי העז די קאנעקשאנס פון די הייזער וואס ער האט וואס ער רענט ארויס, הי גאט מי א הויז אין יענע לאקעישאן.
אין יענעם לאקעישאן ווי איך האב געוואלט, איי וואס עמעיזד, ממש פאר עפעס א שיבוש פון געלט האט ער עס מיר פארשאפט, פארוואס? ער זאגט מיר, כלו.

אלעס איז צוגעשטעלט פון טאפ טו באטאם וואס דו דארפסט פאר שבת, הבדלה לעכט ביז. זיי סטארטעד אראונד די טיים דעט הי אפענד היז טוויטער אקאונט.
שייע איז פיין ענד נייס. שייע איז די ריעל טינג.
און ביי די וועי יעדע הויז איז לעבן.

האט פלעצער וואס זענען ממש קלאוס, לייק ממש אויף די בלאק לעבן די בית מדרש, נאכדעם האט ער פלעצער וואס אביסל ווייטער, באט ס'איז אייביג לעבן א שול און א מקווה, און ס'איז כשר, צוגעשטעלט אויף די היי סטענדערדס, פֿופֿצן יאר אין די ליין, שייע שטעלט צו משוגענע הייזער, אויב די מענשענסט לעיטעסט טאלקס, שייע האט הייזער, גיי איך וויסן אז די סופארטסט אונזערע ספאנסערס.
יא. און באקומסט נישט פופציג דאלער אף. דאס איז נאר פאר שרה שנירער אינסטיטוט. נאך א זאך, אונז האבן א זאך וואס הייסט לעיטעסט טאלקס פלאס פאר די וואס וויל סופארטן די פאדקעסט איז ניין ניינטי ניין א חודש וואס מען קען אויפסיינען גלייך לעבן די סובסקרייב באטן אויף יוטוב איז דא די דזשוין באטן וואס דארט ווען די דזשוינסט צאלסטו ניין ניינטי, נישט די צאלסט די געסט, ניין ניינטי ניין א חודש פאר די פאדקעסט זאל קענען אנגיין און צושטעלן אזעלכע קוואליטי קאנטענט וואס אונז האבן צוגעשטעלט ביז היינט, און די באקומסט באונעס קאנטענט עז וועל, באקומסט די אפערטוניטי צו פרעגן קוועשענס פון געסטס אויפן שאו אזוי ווי מ'גייט זעהן נאך די ברעיק, און די באקומסט די אפערטוניטי צו וויסן ווער ס'קומט ארויף, באקומסט עקסטרע באונעס עפיסאודס איז סתם אזוי נישט אויף די רעגולער טשענעל, און אויכעט באקומסט פריאריטי ריפלייס אויף קאמענטס, און נאך אסאך אנדערע פערקס און פיטשערס וואס מ'באקומט פון אויפסיינען צו לעיטעסט טאלקס פלאס. סאו ס'לוינט זיך צו ווערן א לעיטעסט טאלקס פלאס מעמבער? נישט ס'לוינט זיך, ס'לוינט זיך צו סופארטן די פאדקעסט, ביקאז דו סופארטס קוואליטי אידישע ענטערטעינמענט, און חוץ פון דעם באקומסטו עקסטרע באונעסעס און פערקס אין די זייט אלץ א שכוח. דאס איז גראדע זייער זייער אימפארטענט, סופארטינג די פאדקעסט. איטס ווערי אימפארטענט, פיפל דאנט אנדערסטענד וויפיל צייט עס גייט אריין אין דעם, איך ווייס פון מיין זייט, לייק, די סטאף איז נאט פרי, סאמבאדי'ס גאטע פעי פאר איט, מען שטעלט צו קאנטענט, די עולם האט הנאה, סאמבאדי האס טו פעי פאר איט, די ספאנסערס העלפ, באט מענטשן, לייק, מענטשן טראכטן, אוי דו ווילסט נעמען פון מיר געלט, וואטעווער, איטס נאט האו איט ווארקס, אויב דו געבסט, איף יו קאנטריביוט, יור גאנא געט מאר, יור גאנא געט בעטער, לייק, איט זשאסט מעיקס די האול שאו בעטער, ענד יור גאנא ענדזשוי מאר.
די ספאנסער באצאלט נישט וואס די עפיסאוד קאסט. ער העלפט ארויס אז מען זאל אז מען זאל נישט טון די זאכן בחינם. און ביי די וועי, כ'גיי דיך זאגן א סיקרעט, כ'האב עס נישט געפלאנט צו זאגן, באט לעיטעסט טאלקס פלאס ספאנסערשיפס וואס זענען אריינגעקומען, האט געקאווערט די רענט פון די לעצטע פֿיר חדשים. וואו. סאו מענטשן מיינען וויפיל חברה האבן שוין אויפגעסיינט דאס? יא, און זיי האבן ברוך השם, ס'קאווערט יעדע חודש פאר די לעצטע פֿיר חדשים רענט. סיריעס? יו מעיק א דיפרענס. סאו איך זאג סתם אז מ'מיינט לעיטעסט טאלקס פלאס וואס איז דאס שוין? די פאר דאלער וואס קומט פון דעם און פון יענעם קאווערט אונזער רענט, און אז מ'קען קאווערן נאך גרעסערע פראדזשעקטס און בעסערע זאכן וואס עטץ אונז פלאנען צו עקספענדן און טון, יו נאו, וויפיל ענק גייען אריין געבן, אזוי סאך גייט זיין. סאו קליק די דזשוין באטן, איי מין יו העוו טו מעיק א סאונד עפעקט, ווי גאט די דזשוין, רייט, די באטן קאמס אפ און די ענימעישן מיט די גאנצע מעשה, אזוי? האסט געהערט? פינג! דער יו גאו. סאונדס לייק א פיש טענק. מיט טויטע פיש. ס'איז א לאנג טיים. דו האסט עפעס געהאט עפעס א זאך מיט ליפא שמעלצער?
וועיט וועיט, וויר נאט עקשעלי רעקארדינג דיס, דיס וואזנט רעקארדעד.
נאך די ברעיק, נאך די ברעיק, גראד נאך די ברעיק. פאר די ברעיק האב איך דיך געפרעגט א קשיא דו האסט עפעס געהאט מיט ליפא סאמטינג ענד יו סעד עס האט געברויכט ארויסגעבן א אלבום.
אקעי סאו לעטס לעטס גאו דעיר. איך האב באקומען א קאל איין טאג עס איז געווען ערב שבת זאת חנוכה דריי יאר צוריק פון א חבר און ער האט מיך געזאגט שלומי איך וויל פארן צו סאודי אראביע. קענסט מיך נעמען? דאס איז א זאך וואס איך טו, מענטשן הייערן מיך כ'זאל זיי מאכן א טריפ, אסאך מאל איז עס צו א פלאץ וואס זיי האבן מורא צו גיין אליינס, איך האב נישט קיין מורא, אל טעיק יו, אל מעיק איט סעיף, אל מעיק איט העפען. איז מען געפארן גלייך דעמאלטס מוצאי שבת פון JFK צו דאהא קאטאר, פון דארט איז מען געפארן צו איראק, און מ'איז געווען דארט בערך א וואך, ווי גאט סטאק, איטס א האול לאנג סטארי, איין טאג וועל איך ארויסגעבן א ווידיאו פון דעם. אין איינע פון די סטאפס דארט אין איראק איז מען אנגעקומען צו די קבר פון נחום אלקושי, נחום הנביא, און מען איז געווען דארט ביי זיין ציון, מען האט געדאווענט, מען האט געזונגען, וועלכע ניגון האט מען געזונגען? ליפא שמעלצער'ס אבינו מלכינו, פון, יא, פון ליפא בדרך.
ווי אר העיר ביי קבר נחום. נחום הנביא אין אלקאש איראק ווי אר אין דיס אולד עינשענט פלעיס ענד דיס איז וועיר די מצבה איז סאו מען שטייט דארט דריי חסידישע אידן אין איראק און מען זיצט און מען זינגט די ניגון כ'האב גענומען א ווידעא אויף מיין פאון כ'האב עס געשיקט צו ליפא זשאסט טעיק א לוק סי דיס. ער שיקט מיר צוריק א מעסעדזש ער איז לייק wow דיס איז קרעיזי איך ארבעט יעצט אויף א פראדזשעקט זאג נישט פאר קיינעם וואס סגייט זיין א אלבום בעיסד אויף תלמוד בבלי תלמוד בבלי איז דאך געשריבן געווארן אין בבל אין איראק און איך טראכט אפשר זאל מען פארן צו איראק צו מאכן די אלבום איי וואז לייק וואט דאז דעט מיען איך ווייס נישט לאמיר גיין וואטעווער סאו ווי סטארטעד טאלקינג אבאוט איט ס'האט געדויערט אפאר חדשים ביז ביז מען האט דעוועלאפט די איידיע. אבער איך האב אים געזאגט ליפא זאלסט נאר וויסן, דו גייסט גארנישט זעהן פון נישט קיין זכר פון אידישקייט, חוץ פון די קבר פון נחום אלקושי און א אלטע שול, דערס נאטינג פון פון די צייטן פון די גמרא איז גארנישט דא, ממש גארנישט דא, האט ער מיר געזאגט ס'איז אקעי, איך דארף עס נישט, איך גיי גיין צו איראק, איך גיי אטעמען די די די עיר, איך גיי פילן די זאמד און פילן די וואסער, איך גיי פילן בבל, און פון דארט גיי איך נעמען די אינספירעישאן צו צו מאכן א אלבום,

ווי ווענט טו אקעי, נאך עס איז געווען א זאך אז איך גערעדט מיט ר' מאטי פראנק פארדעם, איך האב אים געזאגט אז מ'גייט פארן אין איראק האט ער מיר געזאגט אז לכאורה איז נישט געווען קיין סיום הש"ס אין איראק שוין א לאנגע צייט, דארט האט מען געשריבן תלמוד בבלי. וואלט געווען זייער א שיינע זאך ברוחניות אויב מ'קען מאכן א סיום הש ס.
דאס מיינט מ'דארף זיך זעצן לערנען. יא מ'דארף זיך מ'דארף זיך זעצן לערנען. מ'דארט פאר א וואך און מ'גייט דארפן ענדיגען די גאנצע ש"ס, האו דו יו דו איט האט ער מיר געזאגט מאך א מצב פון תיקון ליל שבועות די ערשטע פאר ליינס פון יעדע מסכתא, די לעצטע פאר ליינס פון יעדע מסכתא, דאס קען מען יא מאכן. סאו, מען האט ארויסגענומען, ליפא געהאט א שס אויף זיין פאון, איך האב געהאט א שס אויף מיין פאון, מען האט זיך געזעצט און מען האט געלערנט די גאנצע צייט. און דורכאויס די לערנען איז אויסגעקומען אסאך שיינע איידיעס פון ניגונים. איך האב געלערנט א גמרא, כ'מיין ס'איז מסכת מגילה, וואס עס שטייט אז ווען מען לערנט מיט א ניגון מאכט עס א גרויסע נחת רוח, א נחת רוח פאר די אייבערשטער, זאג איך ליפא דאס מוז זיין א ניגון. מעיק סאמטינג וויט איט. זאגט ווייסטו וואס מ'גייט דאס מאכן. ער האט גערופן, וואטעווער, ווי האט סאם קאנעקשאנס, ער האט גערופן א מענטש, מ'איז געגאנגען אין איראק צו א סטודיאו, ער האט געברענגט א א בענד, ער האט געברענגט א ווידיאו טיעם און געמאכט דארט בו ביום, wow הי ליטערלי ווענט אינטו די סטודיאו וויט נאטינג, היז לייק געב מיך צוויי מינוט, ליפא געטס אינטו היז זאון, און סטארטס סינגינג א סאנג, נאך דעם זאגט ער פאר די מיוזישענס, שפיל מיט, און איטס דער פלעיאינג אלאנג לייק איראקי מיוזיק.

איך בין א מענטש איך האב א זאך איך בין זייער פראוד פון דעם היינט אבער איך פלעג מיך שעמען מיט דעם איטס קאלד עבסטרעקט לערנינג דיסעביליטי פאר מיר איז זייער וואס? עבסטרעקט לערנינג דיסעביליטי.
וואס מיינט דאס? דאס מיינט אז קאמפליקעיטעד סאבדזשעקטס למשל גמרא איז פאר מיר זייער שווער צו פראסעסן אין קאפ. אקעי. מיך אין לערנען גמרא לייק. דאס נאט גאו טוגעדער. אבער איך פארשטיי אז די אייבערשטער וויל אז איך זאל מיך פלאגן און פייניגן ווייל דאס וויל ער, הי וואנטס אס טו סעקריפייס אורסעלווס, זיין מוסר נפש פאר די אייבערשטער, פארדעם פרוביר איך צו לערנען וואס מער גמרא וואס איך קען, באט איטס נאט איזי פאר מי. האב איך גערעדט מיט ליפא וועגן די ענין פון לערנען גמרא און איך האב אים געזאגט אז פאר מיר איז זייער שווער, וואטס יור רילעישאנשיפ מיט גמרא? האט ער מיר געזאגט ס'איז אויך זייער קאמפליצירט און איך האב אים געזאגט א גאנצע מעשה וואס איז געשען מיט מיר אלס בחור, בקיצור הי וואס ווערי אינספייערד און ער האט געשריבן נאך א ניגון. וואס דאס האבן מיר רעקארדעד צוזאמען, איך זינג ער זינגט, דאס האבן מיר נישט ארויסגעגעבן, אבער איך האלט אז ס'גייט קומען א צייט וואס ס'גייט ארויסקומען. די פאדקעסט?
קול ליפא, לעטס מעיק איט העפען.
יא? ארויסגעבן א ניגון? אקעי.
וואו. ס'דא אסאך, ס'דא אין די ניגון אסאך אסאך דיטעילס און אסאך פילינגס, אסאך טראמא, באט. נו, גערוקט די שעות. סאו ליפא, אונז זעמיר יעצט דא לייוו רעקארדינג א פאדקעסט. פיני, מושי, מייסעלף, און יו נאו דיס גיי. סאו ער דערציילט אונז אז ס'איז דא א ניגון ווי דו מיט אים זינגען אויף דעם ניגון.
ס'איז נישט נאר א ניגון ס'איז אויך א טעראפי סעשאן. איטס דיעפ. און ער האט עס קיינמאל נישט ארויסגעגעבן. און ס'איז קיינמאל נישט ארויסגעקומען סאו. אונז ווארטן. ביי די פאדקעסט האבן זיי דעסיידעד אז מ'גייט ארויס געבן דעם ניגון.
מושי דו ביסט מסכים?
העשטעג ריליס.

שס גאנץ שס דזשאסט ביגינינג ענד ענד. א האול באנטש אוו האורס, און ס'איז געווען, מ'זיצט אין די קאר, ס'איז דא טעראריסטס אויף יענע זייט, די ארמי דארט, פארט ארום, פארשטעלט, ס'איז געווען א באלאגאן, איט וואזענט לייק מ'זיצט אין א בית מדרש מ'קען לערנען אביסל, איט וואס דיפיקולט ס'האלטן אין איין קומען טעקסט מעסעדזשעס, יו געט קאנפיוזד און דיסטרעקטעד, אבער צו סוף האט מען געענדיגט, און. ס'איז דא א ווידעא פון די סיום?

אז ס'וואלט געווען א אלבום, אבער איך האף אז ס'האט ענהענסד די אלבום, ס'האט בעסער געמאכט די, איט וואס א ווערי ספעשל עקספיריענס.
מענטשן האבן נישט געפרעגט וואס ביסט געווען אינוואלווד, לייק וואס ביסטו געווען פארט אוו איט, אדער מענטשן זענען נישט געווארן קאנפיוזד ווי שלומי זייאנץ קומט אריין דא. ס'איז געווען זיין אלבום, איי וואזנט פארט אוו די אלבום, איך האב געזען פון פון פון אפ פראנט ווי אזוי מ'מאכט עס, איך האב געלערנט אסאך זאכן וועגן מוזיק און וועגן די פראסעס, אבער איט וואס היז פראדזשעקט, איך האב געהאלפן מיט די איראק פארט.

פיטער סע. איווען איי עם געטינג איט ראנג. פיטער סאנטענעלא איז א נישט איד. יא יא.
וואס ער איז האלף אמעריקען האלף איטאליען, און ער האט געקומען מאכן א סיריס אויף די חסידישע קהילה אין ניו יארק, עס איז דא א פופצן עפיסאוד סיריס, עס האט מער ווי פופציג מיליאן וויוס, און איך האף אז עס האט אויפגעטון אביסל פאר כלל ישראל פאר אידישקייט.
דאס הייסט ער גייט ארום צו אידישע שטובער

פאר מען גייט ווייטער, לאמיך קלארשטעלן אז די קומענדיגע שמועס איז איבער א שאלה וואס שלומי זייענס האט געפרעגט זיין פריוואטע מורה הוראה אין זיין ספעציפישע מצב, און ס'איז נישט געמאכט פאר אנדערע צו נעמען אייגענע שריט אדער היתרים אויף הלכה למעשה. יעצט, צוריק צום שמועס. ס'איז דא, איך האב נישט קיין שום שאלה אז ס'איז דא רבנים וואס וואלטן וואס וואלטן עס נישט מתיר געווען. איך האב נישט קיין שום שאלה אז ווען מ'פרעגט דאס עני, כ'מיין היימישע רבנים. וואלטן זיך אנגעקוקט צו ביסט אראפ פון זינען.
רייט. ס'דא א אינסטינקט פיל. דאס הייסט אין אידיש די וועג ארויס. מיין טאטע זכרון לברכה פלעגט אייביג צו זאגן, איך קען דיר נישט זאגן וואס דו ווילסט הערן, איך קען דיר נאר זאגן וואס איך האלט. וואס דו ווילסט הערן איז אז דו ביסט גערעכט. וואס איך האלט איז דעט יור ראנג. איך האלט נישט אז ער קען עס יא טון אדער נישט טון. איך פלעין קום פון די קוועשאן סייד, פרעג איך צו דו פרעגסט דיין קשיא, דיין שאלה וואס דו האסט אים יעצט געפרעגט, האסטו אים געפרעגט אלס היימישקייט, אלס א פילינג, אדער דאס איז געפרעגט אלס הלכה?
ס'איז דא צוויי מיני אלס הלכה. אלס הלכה איז טייטש, עירוב איז מותר ביי סאם.
גייסט אריין אין א קאנטראווערשל טאפיק.
כ'גיי נישט אריין אין קאנטראווערשל גארנישט.
עירוב איז מותר אלס סאם, פון סאם קהילות איז די עירוב מותר, פון סאם קהילות איז די עירוב נישט אנגענומען. על פי הלכה. מען רעדט נישט דא על פי הלכה, עס איז אנגענומען אפילו לאמיר זאגן דעם לויט די וואס ס'איז גע'אסר'ט, אפילו זיי האלטן אז ס'איז יא דא א עירוב, אז ס'איז מעגליך אז ס'איז דא די עירוב, אסר'ן זיי עס נאך אויכעט אלס משום וועגן עפעס, אקעי? סאו הלכה איז נישט אלס טייטש צו אלס משה מסיני איז דאס אויסגעהאלטן, השקפה. ס'איז דא א הלכה איז טייטש אז. דאס ברענגט צו א געוואלד מיט מכשולות וואס די אוטקאם דערפון וועט זיין זייער טעריבל, אלס דעם אויס איז דאס אסור. סאו דו זאגסט אים אז.
נישט אסור. אלס דעם אויס אסר'ן זיי עס. רייט, דעי דעי טעל יו נאט טו דו איט סאמטיימס. ס'איז א ביג דיפרענס דער, דאו. ס'איז א ווערי ביג דיפרענס פון א זאך וואס איז אסור אדער פון א זאך וואס פאר דעם אסר'ט מען עס. וואן איז אדווייס? פאר אקעי. וואן איז די אייבערשטער'ס אדווייס? יעצט ברענגסטו ארויס די אינער חילוק.
יא יא יא יא.
די זאך וואס איז טייטש די זאך איז אסור, און די זאך איז וועגן דעם אסר'ט מען עס, איז די זעלבע זאך ביי א חסידישן איד. ס'איז נישט דא קיין צוויי מיני וועגן אויף דעם. אקעי? וויאזוי מ'נעמט עס אן, וויאזוי די יונגווארג האבן עס אנגענומען, דאס מיינט אז ס'איז מותר. מ'האט עס נאר גע'אסר'ט ווייל מ'ברויך עס צו אסר'ן ווייל ס'זאל נישט זיין קיין מכשולות דערפון. דאס איז די היינטיגע גערעדעכץ. די אמאליגע גערעדעכץ איז געווען, ווען דער רבי האט געזאגט אז ס'איז אסור, האט ער נישט געמוזט געבן קיין פשט. ער האט עס גע'אסר'ט און ס'איז געווען אסור.
אמת. דעיס האב איך גערעדט מיט אפאר רבנים וועגן דעם, ס'געווען רבנים וואס האבן געזאגט. בעסער נישט צו טון, איך האב געהאט רבנים וואס האבן מיך געפושט, נישט נאר אז מ'זאל עס טון, מ'מוז עס טון. ס'איז געווען רבנים וואס האבן געזאגט אז מ'מוז, אז מ'מוז מאכן דעם דאס, אלס וואס אויס?
אלס וואס? אקעי. מ'רעדט פון רבנים וואס זעען נישט נאר די שאלה וואס דו פרעגסט, זיי זעען עפעס סאך סאך גרעסער, אז ס'איז דא יעצט אן אפערטוניטי צו קענען לערנען פאר מענטשן וואס איז דאס שבת. מענטשן וואס זיי גייען אין זייער לעבן נישט הערן פון שבת, אויב זיי זעען נישט די ווידעא. וואן סעקאנד. ס'איז אויך דא, און איך בין נישט קיין רב, אבער איך האב דורכגערעדט די זאך מיט אפאר רבנים, הלכה'דיג איז נישט דא קיין פראבלעם. נאובאדי דיד עניטינג עגענסט הלכה. די שאלה איז צו ס'איז שבת'דיג צו נישט.
צו ס'איז אין די ספיריט אוו שבת. יעדע זאך שבת איז צו ס'איז א עובדא דחול. עובדא דחול. נישט נאר עובדא דחול, ס'איז, דאס איז א שבת'דיגע זאך, א גוי קומט אריין צו א שבת טיש, מיט א קעמרע, נישט קיין גרויסע קעמרע, א קליינע הענדהעלד גאופרא, און ער רעדט צו די קעמרע, איך האב נישט גערעדט צו די קעמרע, נאובאדי ספאוק טו די קעמרע, איך האב נישט גערעדט מיט אים אויף די קעמרע, ער קומט אריין כאילו ער איז א פליג אויף די וואנט, א פליי אן די וואל, הי פילמד, הי דאז היז טינג, און ער גייט ארויס. לאמיר דיר זאגן איין זאך, ס'איז נישט דא קיין שום שאלה אין מיין געוויסן אז דו האסט געטון זאכן יענעם שבת ביקאוז דער איז א קעמרא.
האב איך געטון א זאך וואס איך טאר נישט טון? דעטס די קוועשן. דו האסט געמאכט זאכן וועגן די קעמרע איז דארטן, דאס מיינט דו האסט געארבעט, דיין שבת וואס דו האסט געטון איז געווען פאר די קעמרא. סאו וויטש מלאכה איז דעט עקזעקטלי?
פינפוינט עס מיר. איז דאס מותר צו דאס איז אסור?
נאך א זאך. גאופראו, יא? איך האב אמאל געקוקט אויף קעמרעס, איך קוק נישט קיין סאך אויף קעמרעס, באט איך האב אמאל געקוקט אויף קעמרעס, ס'דא אזא זאך אז ס'קעפטשערט די די מענטש, די העדס, ס'האט אזא גרינע באקס און וואס, איט פאלאוס יו אראונד, ס'איז דא זאכן וואס מ'טאר נישט דורכוואקן קיין סענסערס,

חס ושלום איך וויל אפהאקן א סעקאנד, חס ושלום איך גיי נישט קעגן דיין דעת תורה,
אקעי, באט מיך צו קאנווינסן אז דאס איז געווען אויסגעהאלטן על פי הלכה, איים סארי, קענט. יו נאו וואט, איט דאזענט באדער מי אין די סלייטעסט, סאו איך זאג דיך נישט אז דו זאלסט דאס מאכן, איים נאט טעלינג עניוואן טו דו וואט איי דיד, נאט אנלי דעט, איי סעד טו עוועריבאדי אן די ווידיאו ביפאר שבת, דאנט דו דיס, כ'האב געמוזט קאנסאלטן מיט א רב, ווי העוו ספעשעל אינסטראקשענס האו טו דו איט, און דאנט טריי דיס עט האום, דיס איז דעינדזשערעס. און איך זאג און איך זאג פאר יעדן וויוער וואס וואטשט דאס, דו נאט טעיק ביקאז סאמבאדי דיד דיס, דו נאט טעיק דיס עז ען עקזעמפל, יידיש. דו, דו מעגסט האבן, איך זאג עס אין יידיש אויכעט נאכדעם נאכאמאל, פאר די וואס פארשטייען נישט קיין ענגליש, נעם נישט ווייל איינער האט דאס געטון מיינט דאס אז מען מעג שוין יעצט גיין כאפן ווידיאוס אום שבת און האבן א גוי וואס מעג, מען טאר נישט! און טאמער האלטסטו אז דו מעגסט אדער האסט א שאלה, פרעג דיין רב. איך גיי קוקן אויף מיין קעמרא און זאגן די זעלבע זאך, איך חתמ'ע הונדערט פראצענט וואס ער זאגט, איך בין מסכים מיט דיר חילו, דא נאט טריי דיס עט האום.
ווערי גוד. איי סעד איט אן דעט ווידיא און איים סעינג איט טודעי אגעין. כ'האב גערעדט מיט די רב, נישט נאר דעם, יו וואנט טו ליסן טו סאמטינג? די רב האט מיר געזאגט נאו פראבלעם קענסט עס מאכן, ער האט מיר געזאגט אפאר סאורסעס פארוואס מ'מעג עס מאכן, איך בין נישט קיין תלמיד חכם, אקעי? כ'האב געהאט איינער אין מיין פעמילי, איינער אין מיין פעמילי איז זייער זייער א גרויסע קנאי, ער האט געהערט פון דעם, און די גאנצע צייט וואס מ'האט געפלאנט די זאך, ס'איז געווען א פיריעד אוו טיים אפשר דריי וואכן, א חודש, וואס מ'האט געוואוסט אז ס'גייט געשען, האט ער מיך גערופן כמעט יעדן טאג, שלומי דו טארסט עס נישט מאכן, דו טארסט עס נישט מאכן, און איך בין א מענטש וואס איך נעם אן יעדער איינער סיריעסלי, איף יו טאלק טו מי פעיס טו פעיס, איך נעם דיך אן סיריעס, ענד איי וועליו יור אפיניען, איך נעם עס אן אזוי סיריעס אז איך האב אנגערופן מיין רב געזאגט איי דאנט טינק איי קוד דו איט. איך האב איינעם אין מיין משפחה וואס קומט. זאגט אז מען טאר עס נישט מאכן, דער מענטש איז א תלמיד חכם, הי סעיס יו קענט דו איט, יו קענט דו איט, יו קענט דו איט. זאגט מיר דער רב, גיי צוריק צו דיין מענטשן, דיין משפחה, און זאג אים אזוי, ס'דא א פלאץ וואס ס'רופט זיך ארץ ישראל, דארט איז דא א שטאט וואס ס'רופט זיך ירושלים, אין ירושלים איז דא א געגנט וואס ס'רופט זיך מאה שערים, אינעם מאה שערים איז דא א ארגאניזעישאן וואס ס'רופט זיך די עדה החרדית, און זיי. פייטן די כבוד שבת, זיי מאכן זיכער איינער עפענט אויף א פארקינג לאט אין ירושלים גייען זיי זיי שרייען, זיי גייען צו מחנה יהודה צו די שוק וואס איז אפען, געוויסע געשעפטן זענען אפען אויף שבת, זיי מאכן מחאות, זיי פראטעסטן, און אמאל איז דא עפעס א גרויסע זאך וואס געשעהן, זיי מאכן א ריזיגע פראטעסט אין כיכר שבת, און סאם האו, פאר סאם ריזען, עווערי סינגעל טיים, מוצאי שבת, זונטאג אינדערפרי איז שוין דא שיינע פאשקעווילן אין די גאנצע שטאט, מיט פיקטשערס וואס מען האט גענומען אויף שבת פון די פראטעסט, האט מיר דער רב געזאגט

ווען ער שטייט אינדרויסן פון דיין שול און ער שטייט דארט מיט א ווידעא דו קענסט עפעס מאכן מיט דעם? He's here cuz he wants to be here has nothing to do with you ער האט דיך געפרעגט צו ער קען קומען האסט אים געזאגט יא, האסט אים נישט געבעטן צו קומען, האסט אים נישט געצאלט צו קומען, ער איז דא ווייל ער וויל דא זיין און פאר דעם האט עס גארנישט צו טון מיט מיר, וואס ער טוט איז זיין ביזנעס.
וואו.
אקעי. And by the way, איך גיי זאגן נאכאמאל, I'm not telling you to do this, פליז דו נאט דו דיס, אבער דאס האב איך געטון. פארשטייסט? איך איך איך איך בין איך בין דזשאסט ש. איך בין אויפגעצויגן געווארן אין א אנדערע מין ענווייראמענט, די הייליגע שבת ביי מיר האט א א א א אנדערע מין פשט ווי שטיין מאכן קידוש פאר א קעמרא.
ווילסט הערן ווילסט הערן א שיינע זאך וואס אפשר גייסטו נישט עפרישיעטן? איך האב א שיינע פאר מענטשן, מער ווי צען מענטשן וואס האבן מיך געשיקט מעסעדזשעס, אידן, אז היינט זענען זיי שומרי שבת וועגן זיי האבן געזען וואס שבת איז, דעי נעווער נו. נאו איי דאנט טינק איטס גאוינג טו אימפרעס יו, באט איים דזשאסט טעללינג יו דיס איז די מציאות.
נאכאמאל? איך האב מענטשן, יא. פרייע אידן וואס האבן געשיקט מעסעדזשעס יא.
אז יעצט היטן זיי שבת, דעי ביקעים שומר שבת, ווייל זיי האבן געזען די שיינקייט פון שבת, דעי נעווער סאו איט אין דעיר לייף. און פארדעם, און פארדעם האט מיר די רב, די רב האט מיר שוין געזאגט פארדעם, דו גייסט זען אז די ווידיאו גייט צוברענגען צו סאך אסאך שמירת שבת. wow. דאס האט ער מיר געזאגט, און איך גיי גיין ווייטער, אפאר חדשים בערך, אפשר א יאר צוויי שפעטער, האב איך באקומען א מעסעדזש פון א פרייע איד וואס ער איז א יוטובער, ער האט מיר געפרעגט צו ער קען קומען שבת מאכן א ווידיאו, נאו דיס אלרעדי, דאס איז סיריעס, ער איז א איד, כ'האב מיך געפרעגט דער רב, און איך האב געזאגט פאר די מענטש, ביי די וועי, דערס, איך גיי פרעגן א שאלה, באט דערס נאו וועי, איטס נאט, מען גייט עס נישט צולאזן, דערס נאו וועי איטס גאנא ווארק, באט איים גאנא עסק, ביקאז יו יו וואנט טו דו איט, איים גאנא עסק, איים גאנא פיינד אוט. גערעדט מיט די רב, האט מיר די רב געזאגט, זאל ער קומען, ער מוז היטן שבת. ער קען ברענגען א גוי ער זאל פילמען, אבער ער מוז היטן שבת. נאמבער וואן. קומט נאכאמאל מיין קנאי און די משפחה הערט פון די זאך הייבט אן שרייען וואטעווער סאו ביי נאו איי דאנט קעיר ענימאר איך ווייס אז איך טו וואס איך מיין איז ריכטיג איך זאג נישט איך זאג נישט אז איך טו די ריכטיגע זאך איך טו וואס איך האלט איז די בעסטע זאך צו טון וואס איך האב געפרעגט דעת תורה דאס איז נישט דיין וועג דו זאלסט עס נישט טון אבער דאס איז יא מיין וועג סאו פאר דעם זאג איך, מ'מוז קוקן אויף די ביג פיקטשער, ס'נישט נאר מיין שבת סעודה, זיין שבת סעודה, יא שבת'דיג נישט שבת'דיג, ס'האט צו טון מיט די ביג פיקטשער.
איך קען דיך איבערהאקן?
Sure.
ס'איז דא א דיפרענס ווען ס'איז ביי דיך אינדערהיים און ווען ס'פאר די וועלט.
Why?
בפרהסיא. It's more. It's much more.

פונקט פארקערט, דו האסט אריין, דו האסט געמאכט אז אידן זאלן האלטן שבת. און איך האב דיך סאך מער ליב יעצט ווייל דו, ווייל דו ביסט א אמת'ע מענטש, ס'דא אסאך מענטשן וואס האבן מורא צו פרעגן שאלות, איי לאוו איט דעט יו קעים אוט, ווי סקרימד א ליטל ביט, דאס איז, א מענטש וואס איז אמת'דיג, וואס ער גיבט ארויס זיינע פילינגס, מ'רעדט פונעם הייליגן שבת, האלא, מ'רעדט נישט פון קיין, פון קיין געימס דא, חס ושלום אבער פון אזא זאך, וויפיל מענטשן קענען חס ושלום מחלל שבת זיין. האו? ווי אזוי? דורכן כאפן א ווידעא אום שבת, וואס הייסט ווי אזוי? וואס הייסט? מ'האט גע. נאכאמאל. וואס איז די מלאכה? אז ער האט עס געקענט טוהן, אז ער האט עס געמעגט טוהן, ס'איז גארנישט, איך אליין א גוי, דארטן יענער פרעגט שוין נישט קיין שאלות. דער וואס גייט איהם קאפיען, יענער גייט נישט פרעגן זיין רב. נאו באט דעטס איטס. דער מענטש האט דאך שוין געפרעגט זיין רב, סאו ס'איז אוטומאטיש, עס איז דאך גוט. נאו, הי דינט אסק א חילול שבת שאלה, הי אסקד א השקפה שאלה, איף איטס אקעי טו דו איט, חילול שבת איטס נאט.

דער חלק גייט נישט זיין אויף קול מבשר, נאמבער וואן, אקעי, נאמבער טו, איך וועל דיר זאגן א שיינע מעשה, איך האב באקומען א מעסעדזש פון א מענטש וואס ער וואוינט אין וואשינגטאן די סי, א איד, וואס ער איז געבוירן געווארן שוין אין א משפחה וואס איז נישט פרום, א פרייע משפחה, און ער איז געווען חתונה געהאט מיט א נישט אידישע פרוי פאר פופצן יאר. שיקט ער מיר א מעסעדזש זאגט אזוי, כ'וויל דו זאלסט וויסן אז כ'האב געטראפן דיין ווידיאוס אויף יוטוב, און אסאך ווידיאוס זענען געווען שיין, אבער איין ווידיאו וואס האט מיך באמת געטאטשט איז געווען די שבת ווידיאו. ס'האט עפעס געלייגט ביי אים עפעס א ספארק, עפעס א א ניצוץ אין זיין נשמה איז געווארן אנגעצינדן, און זיין נישט-אידישע פרוי האט עס אויך געזען. זי האט געזאגט, איך וויל ווערן א איד.

דען וואטעווער היס דעת תורה סעיז, דער שויד נעווער בי, יו שויד נעווער לוק דאון אן הים, ביקאוז עס איז דעת תורה, דיס איז תורה עז ריעל עז יור תורה. איים נאט לוקינג דאון אן הים, איך וויל נישט האבן קיין שאלות קעגן זיין רב ווען איך וועל אים טרעפן דאס נעקסטע מאל. איך האב געהאט א שבת וואו איך האב געזינגען און דארטן איז געווען א רעדנער. זיין ערשטע ספיטש איז געווען פרייטאג צונאכטס פאר ברכי, צווייטע ספיטש איז געווען פרייטאג צונאכטס ביי די באטע, די דריטע איז געווען שבת צופרי פארן ליינען, די פערטע איז געווען שבת צופרי פארן עסן דעזערט. ס'איז מיר נישט אויסגעקומען דורכן גאנצן שבת צו פרעגן דעם בעל שמחה ווער דער רעדנער איז. ביי שלש סעודות איז דער עולם שוין געזיצן אזוי מער מעלאו און דארטן האט ער געדארפט געבן זיין קלאוזינג רעמארקס וויאזוי מ'זאגט. ס'איז געווען זיין לעצטע ספיטש פונעם שבת. און איך געב א פרעג, דער בעל שמחה איז געזיצן לעבן מיר, איך גיב א קלאפ דעם בעל שמחה זאג איך, הו איז דיס גיי? ער זאגט מיר דעם נאמען, איך האב געגעבן א דזשאמפ ארויס פון מיין בענקל, איי לעפט די רום, איי קודנט לוק עט דעט פערסאן, פארוואס ווייל ער איז געווען איינער, זיין גאנצע בילד אפ פון ספיטשעס האט מיר געגעבן דורכן שבת, איך בין געווען בלאון עוועי. בום! אין א סעקאנד איז דאס אוועקגעפלויגן. איך זאל זאגן אז זיין רב גייט ווערן ביי מיר אויס? איך ווייס נישט. איך ווייס אבער א זאך אז ער האט גערעדט פונעם הייליגסטן זאך פונעם איד, שבת קודש. I'll have questions. If I meet that person, I know who that is, I will have an issue. עקשעלי היז גאנא העוו ען אישו. וועגן דעם זאגט ער נישט ווער ס'איז. עס איז זייער גוט, איך וויל נישט וויסן. איך וועל זאגן פארוואס איך זאג נישט, ס'איז דא א איד אין ירושלים ער הייסט בעק, זיין זיין לעצטע נאמען, און ער גייט ארום א גאנצן טאג און ער איז ביזי אז די קשר אויף די תפילין, די מוז האבן די יו"ד. די איד איז די איינציגסטע קשר. די ד'. וואטעווער. איך בין נישט קיין תלמיד חכם, איים טעלינג יו רייט נאו. איי קנאו נאטינג. איי קנאו נאטינג. אקעי. די ד'. וויטש איז די סקווער. און נאכדעם איז דא א מ'. סאו איך האב די מ', ער זאגט אז די ד' איז די אנלי וועי, עווריטינג עלס איז גארביטש. ס'איז גארנישט ווערד, נישט דא קיין מסורה פאר דעם. און ער האט א גאנצע ליסט מיט מראה מקומות, ער האט אזאך פופציג קאפיס פון די פון די ליסט אין זיין טאש. ער גייט ארום ירושלים און ער פייניגט בחורים, ער זאגט יעדע, יו העוו טו סוויטש איט, ער מאכט זיך משוגע.

איך בין איך בין אנגעהויבן צו ווערן אביסל פרעשור'ד, לייק אפשר זאגט ער די אמת, אפשר בין איך נישט גערעכט, ווייל איך איך ווייס גארנישט, סאו, און ער ווייסט ער איז א תלמיד חכם זיכער ווייסט ער, אבער איך פרעג מיין רב וואס זאל איך טון, האט ער מיר געזאגט, דאס איז דיין מנהג, אזוי טוט דיין טאטע, לאז עס אזוי, יענער קען זאגן, יענער קען ברענגען מראה מקומות, זייער שיין און וואויל, אבער דאס איז דיין מנהג, קיפ איט לייק דעט. אקעי, איך בין צופרידן, איך ווייס אז איך טו די ריכטיגע זאך. ביז די נעקסטע מאל איך קום אריין אין יענע שול, און הרב בעק קומט אריין, און ער זאגט מיר, נו וואס איז געשען, האסט געזאגט אז דו גייסט נאכפרעגן, האב איך געזאגט, איך האב געפרעגט מיין רב ער האט געזאגט אז אויב דאס איז מיין מנהג זאל איך עס האלטן אזוי. פרעגט ער מיר ווער איז דיין רב, איך האב אים געזאגט אזוי הייסט ער, וואס איז זיין נאמבער, איך האב אים געגעבן די נאמבער. נעקסט טינג יו נאו, ער הייבט אן משוגע צו מאכן די רב.

ענד איי טאוט טו מיי-סעלף, וואס דארף די רב די פראבלעם? סאו פראם נאו אן, א זאך וואס איך טו, איך דארף נישט געבן קיין קיין נעמען און קיין ביזנעס קארדס, דאס האב איך געטון, דאס איז מיין רב, טרעף דיך דיין רב, טו דיין זאך, און שלום על ישראל. איך מיין איינע פון די גרעסטע זאכן פון ווי אזוי מען קען לעבן א העלטי אידישקייט, און דאס איז גאנא בי קאנטראווערשעל באט איים גאנא סעי איט עניוועי, צו קענען פארשטיין שבעים פנים לתורה, אויב קען מען, אויב בייגט מען נישט קיין הלכות און מען גייט על פי הלכה, שולחן ערוך איז דא, ס'איז דא אסאך מפרשים אויף די וועג יענע וועג, מער קנאות ווייניגער קנאות היתרים, דיס דעט, עז לאנג עז יו גאוינג על פי הלכה מוז מען רעספעקטן אלע אידן פון יעדע קרייז, יא א בארד נישט א בארד, יא פיאות נישט פיאות, יא חסידישע שחיטה נישט חסידישע שחיטה, אלע זענען פיין און וואויל, איך גיי טון מיין זאך, איך האלט אז מיין זאך איז גערעכט, אויב פרעגסטו מיר פארוואס איך טו מיין זאך, גיי איך דיר מסביר זיין פארוואס איך טו מיין זאך, אבער דו קענסט טון זיין דיין זאך, איים גאוינג טו רעספעקט יו, ס'גייט זיין שלום צווישן אונז, דאס און דיין וועג איז אויכעט גוט, און מיין וועג איז סותר דיין וועג, די תורה ווארקס לייק דעט, און איך קען וואוינען אין טעקסעס, און מיין שול איז פול מיט אפיניענס און פול מיט קאלערס. שאל אביך ויגדך, גיי נישט אוועק פון די מסורה וואס דו האסט געזען ביי דיין טאטן אינדערהיים, אז דיין טאטע האט עס נישט געטון איז נישט דא אזא מין זאך, גיי פרעג די הלכה צו ס'איז מותר אדער ס'איז אסור, דיין טאטע האט עס נישט געטון, טו עס אויך נישט. חילו אונז האבן געהאט אברהם גאלדשטיין אויפן פאדקעסט און משה האט אים געפרעגט וואס איז די גרעסטע מעלה פון זיין א גר

א איד וואס ער וואקסט אויף אין טינעק ניו זשערסי, און זיין מסורה איז אז זיין טאטע נעמט אים צו שול אויף שבת, מען היט שבת אבער ס'ענדיגט זיך ביי די ערשטע זמן, און ס'כאפט אים אזא תאווה, ער וויל ווערן אביסל חסידיש, ער וויל אנהייבן צו לערנען קדושת לוי, נאכדעם לייגט ער ארויף א בעקיטשע, ער וואקסט זיך א שטיקל בארד, וואלסטו אים געזאגט. כ'ווייס שוין דיין קשיא און די ענפער איז אז די מסורה האט אונז געוויזן אז מ'מעג זיין בעסער.
וויאזוי ווייסט מען וואס איז בעסער?

אדער קען ער ממש ליב האבן און פייערן פאר די באשעפער, און ער איז א מאדערנע, איז דא א מענטש וואס איז א קאלטע חסיד, סגייט אים גארנישט אן, און ער טראגט די שמונה בגדים, און יענער מענטש וואס איז קאלט איז מער חשוב ווי יענער וואס ס'פייערט פאר די אייבערשטער, אבער ער איז מאדערן, סאו הי גרו אפ אין א חסידישע פעמילי, און נאו הי טשעינדזשד א ליטל ביט, און נאו הי איז אין א העלטי פלעיס ווער הי פילס דעיס איז זיין פלאץ, און אזוי קען ער דינען די אייבערשטער,

גיי איך דיך ליב האבן, און איך גיי זיין זייער צופרידן אויב דו טשוזט די וועג פון תורה און מצוות און חסידות, אויב דו ווערסט א ליבאוויטשער, איי וויל לאוו יו, אויב ווערסטו א ליטווישע, איי וויל לאוו יו טו, אויב ווערסטו מאדערן, איי וויל סטיל לאוו יו, דאס גייט זיך נישט טוישן, און ווען מען כאפט אז די אייבערשטער איז פונקט די זעלבע וועג נאך סאך מער, וואס האט ליב יעדע אידיש קינד, און ווען. די אייבערשטער זעט אז א מענטש מאכט א שינוי וואס איז באמת, וואס איז באמת ווייל ער טוט עס ווייל ער וויל זיין נענטער צו די אייבערשטער, אפילו זעט עס אויס ביי אונז חסידישע אידן אז ער איז געווארן אביסל לאוער, אבער דאס מאכט, ס'אינקריעסט זיין אהבת השם, ער פילט אז יעצט איז ער אין א פלאץ וואו ער קען בעסער דינען די אייבערשטער, ווער בין איך צו זאגן אז יענער איז נישט גוט? די אייבערשטער האט דיך אזוי ליב אז ער גייט דיר נישט געבן דעם טשעלענדזש.
אמן אמן. דעטס דעטס מיי ברכה טו יו. אמן.
יעצט קען מען אריבערגיין צום נעקסטן. כ'וויל צולייגן איין פוינט וואס וויוערס גייען מסתם זיין זייער אויפגערעגט וועגן די פוינט, איז אז דו האסט אויפגעסעט א טרעפ פאר דיין קינדער זאלן אויפוואקסן אין חבד.
ליובאוויטש.
איט דאזענט באדער מי עט אלל.
באט צו זאגן אז דו ווילסט זיי זאלן זיין חסידיש, און דו האסט זיי אויפגעסעט צו זיין, כ'מיין חבד גראדע איז חסידיש. איים אבאוט טו סעי די מאוסט קאנטראווערשעל טינג דעט האס עווער בין סעד אן דיס פאדקעסט, חבד איז א חסידות, פאר ריעל. דעיר דיפרענט באט דעיר ווערי חסידיש, און די חברה טוען אויף אזוי סאך פאר אידישקייט יו האוו נאו איידיע, זאלן מיין קינדער זיין געשמאקע חסידישע חבדסקערס איי וואד האוו נאו פראבלעם וויט איט וואטסאועווער. חילו, שוין בארואיגט? אלעס מסודר פון די פריערדיגע קאנווערסעישן? איך בין פיין, איך זיץ קעגן א עכטן איד, איינעם וועמען איך שעץ זייער זייער זייער זייער שטארק, האק אריין. איך בין פיין, אונז זעמיר בסדר.
אקעי, סאו וואס איז די נעקסטע טאפיק? אונז זעמיר רעדי? די נעקסטע טאפיק וואס דו האסט אויסגערעכנט פריער דאכצמער איז געווען, איינס פון די זאכן איז געווען טרעוול.
יא.
לאמיר עלעבארעיטן די זאך.
די נעקסטע עד איז. היירינג פאר לעס. זאג איבער נאכאמאל נאר דעם ווארט. היירינג פאר לעס. כ'מיין זיי האבן אמאל אדווערטייזט אויפן פאדקעסט. יא זיי האבן אמאל אדווערטייזט אויפן. היירינג פאר לעס? יא. היירינג פאר לעס סאונדס לייק מ'קען האבן טשיעפ עמפלאיס.
היירינג פאר לעס איז זייער אינטערעסאנטע קאנצעפט וואס האט געהאלפן הונדערטע ביזנעסעס, און ווען איך זאג הונדערטע רעד איך הונדערטע ביזנעסעס מיט עמפלאיס. וואס איז זייער מעלה? וואס איז דער היירינג פאר לעס? היירינג פאר לעס מיינט אויב דו האסט א קאמפאני פול מיט עמפלאיס יא? און דו קענסט זיי נישט עפארדן? אדער טאמער ביסט א נייע קאמפאני און דו דארפסט האבן סאך מער עמפלויעס זאל טון דיין ארבעט און דו קענסט זיי נישט הייערן ביקאוז ס'קאסט אזוי סאך היינט א עמפלאי איז דא הייערינג פאר לעס. הייערינג פאר לעס קענסטו הייערן א עמפלאי פאר זיבן דאלער א שעה איים נאט קידינג באמת זיבן דאלער א שעה וואס קוקסטו מיך אן אזוי?
זיי קענען ענגליש?
זיי קענען ענגליש, זיי ארבעטן מיט דיין טיים זאון פון ניין טו פייוו פאר דיינע שעות, זיי זענען סקילד פראפעשענעל ארבעטערס, און אויב ס'ארבעט זיך נישט אויס קענסטו ארויס קענסעלען עט עני טיים, סאו וואס איז דיין ריסק צו פארלירן פאר זיבן דאלער א שעה? ס'נישט אויף פעיראל? ניין ס'נישט דא קיין קאנטראקט. וויאזוי קען א מענטש קענען דיין ביזנעס בשעת ווען ער איז נישט ביי דיר? ס'דא אנדערע מינע עמפלאיס למשל קאסטומער סערוויס, יא דו דארפסט נישט האבן איינעם אין האוז וואס איז מיט דיר קאסטומער סערוויס, ס'קען זיין אוטסאורסד, איינער וואס זאל מאכן דיין עמעזאן ליסטינגס, דו דארפסט עס נישט האבן אין האוז, וואס דארף עס קאסטן אזוי סאך געלט? זיבן דאלער א שעה, ער ליסט דיך דיינע עמעזאן פראדוקטס, האסט א בוקקיפער, ארכיטעקט, פאטא עדיטער, ווידיאו עדיטער.
ווידיאו עדיטער?
יא. איך בין העפי. פאר אים זיבן דאלער א שעה איז גענוג צו לעבן ווי ער וואוינט, אין די פיליפינס, באט פאר דיך קענסטו עפארדן נאך עמפלויס און דו קענסט בויען דיין ביזנעס. זיבן דאלער א שעה הייערינג פאר לעס,

פרייוועט טריפס וואס איך מאך, מענטשן רופן מיך זיי ווילן גיין צו די פלאץ יענע פלאץ, איי ארעינדזש איט, אין סאם קעיסעס איי טרעוועל וויט דעם. אויך איז דא אויך איז דא אסאך ספאנסערשיפס, אויף די פאדקעסט, אויף יוטוב ווידיאוס, אנדערע זאכן, און דערס נאו

איך ווייס נישט פארוואס ס'פערסאנעל אבער ס'איז דא א זאך אין אין סאסייעטי אז ס'איז דא געוויסע שאלות וואס מ'פרעגט נישט. סאו כ'קען דיך פרעגן אויף א אנדערע וועג?
שור.
אקעי ס'איז א עכטע סאורס פון אינקאם אדער ס'איז אזוי ווי אונז ווייסט יוטוב געבט צוויי הונדערט דאלער פאר די לעיטעסט טאלקס א חודש דזשאסט סעיאינג איך זאג עס איך געב יעצט די נאמבער מענטשן פרעגן ווי סאך געלט מ'מאכט פון יוטוב בערך צוויי הונדערט דאלער א חודש וואס צאלט אויס בעסיקלי די טרינקן אויף די פאדקעסט.
לאמיך טרינקען א קאלע.
ס'דא א סעיאינג אין די יוטוב קאמיוניטי, איף יו טריעט יוטוב לייק א האבי, יוטוב וויל טריעט יו לייק א האבי. איף יו טריעט איט לייק א דזשאב, איט וויל פעי יו לייק א דזשאב. ס'ווענדט זיך וויפיל ארבעט און וויפיל השתדלות דו לייגסט אריין אין דעם.
יא באט זיי צאלן דיך אסאך געלט אז ס'ווערט צו זאגן אז ס'איז א אינקאם אדער?
ס'דא חדשים וואס יא, ס'דא חדשים וואס נישט, און רוב איז תלוי אין וויפיל ווידיאוס איך מאך.
יא אבוויעסלי יעדע ווידיאו, די וויאוס גייט פער טויזענט וויאוס.
א מינוט, וואסערע מינע וויאוס מאכט, וואסערע מינע ווידיאוס טוסטו אלס?
איך פאר ארום די וועלט מיט מיין גאופראו, איך בין יעצט אין איראק, איך בין יעצט אין איסטאנבול, איך בין יעצט אין דא און דארט. און יעדע טאג ווארפסטו ארויף א ווידיאו? ניין נישט יעדן טאג, מיין גאול איז צו מאכן אפאר מאל א וואך,

באט איך ארבעט זייער שווער אויף דעם צו זיין קאנסיסטענט און צו ווערן בעסער און צו קענען מענעדזשן אלעס, איטס נאט איזי.
סאו וויפיל מאל ווי אפט געסטו ארויס א ווידעא?
גוד קוועסטשען. ס'דא מאל וואס. עוורעדזש, כ'רעד.
עוורעדזש? איי איי דאנט נאו. האנעסטלי איי דאנט נאו ביקאז ס'דא מאל וואס איך קען ארויסלייגן זעקס אין א חודש און ס'דא אמאל וואס צוויי חדשים גייען אדורך און ס'נישט דא קיין ווידעא.
געסט ארויס פיר און צוואנציג ווידעאס א יאר?
איך האב לעצטנס געטשעקט די לעצטע יאר, איך מיין איך האב ארויס געגעבן פֿינף אדער זעקס און צוואַנציק ווידיאוס. סאו דאס מיינט אן עוורידזש פון טו א מאנט?
יא, איין מאל אין צוויי וואכן.
יא, איי דו בעליוו דעט איטס גאנא געט א לאט מאר פריקווענט, באט לעטס סי. בעזרת השם מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יא, איך האב איך האב א איידיע פאר דיך. אקעי.
אויב דו ווילסט גיין אין מער אראבישע פלעצער, וואטעווער, יעצט פאר די סיטועשאן וואס גייט פאר אין ארץ ישראל, ס'איז שווער אנצוקומען, קענסטו קויפן א גרין סקרין.

איך קען נישט רעדן פון די פון די איראק סטארי, אבער לעטס דזשאסט סעי אז ס'איז דא אסאך שטילע מענטשן וואס האבן ליב צו גיין אויף טריפס, יו וויל נעווער סי פיקטשערס אוו איט עניוועיר, איטס פרייוועט סטאף, און זיי נעמען מיך אויף טריפס. האו אבאוט ווידיאוס? ווידיאוס אמאל קען איך מאכן, ס'איז זייער שווער צו פילמען מיט מענטשן וואס זיי ווילן נישט ווערן געפילמט, סאו.

זאג מיר איין זאך, זאגט ער וואס הייסט? זאג איך איך קען שרייבן א בוק פון יעדעס קינד, איך קען נישט שרייבן קיין בוק פון מיינע קינדער, יעדעס קינד איז א ביכעלע פאר זיך.
אקעי נישט יעדער האט צייט. אה! סאו נאו, וואן סעקענד וואן סעקענד, יעצט גייען מיר צוריק צו די גאנצע ענין פון מסורה און דאס און יענץ, רייט? ס'דא קינדער וואס. זענען אזוי, קינדער זענען אזוי, יעדע קינד איז חנוך לנער על פי דרכו, ניין?
די שטוב וואס איז א העלטי האום.
יעדער איינער זעט אויס די סעים.
נעמען די קינדער די זעלבע מסורה, ס'איז דא אראפגעלייגט נישט די רולס אז אזוי מוז עס זיין, אזוי וויל עס זיין. דאס קינד אטעמט אריין דאס געשמאקייט פון א פעמילי וואס האט פרישקייט אין זיך, וואס האט לעבן אין זיך, דאס הייסט מסורה? ניין, דו לאזט נישט. איי דיסעגרי, איי דיסעגרי, דערס א לאט אוו העלטי האומס דעט אר לייק פון דא ביז דארט, וואן קיד איז לייק דיס, וואן קיד איז לייק, העלטי האומס, יו דאנט קנאו וואט די אייבערשטער איז גאנא גיוו יו, ווייסט וואס, די די יונגעל האט די זעלבע מינע נשמה ווי ער. כ'האב נישט געזאגט אז ס'קען נישט זיין קיין טשעלענדזשעס.
נישט טשעלענדזשעס, אוטקאמס.

וואס חבד אין בענקאק טיילענד? אנקעל לעקייני. סאו איך האב א אינטרעסטינג קוועשאן אויף די זאך וואס משה האט געפרעגט וועגן פעיוואריט חבד האוזעס, דו ביסט געווען אין אזוי סאך חבד האוזעס, און איך בין ריסענטלי געווען ביי א חבד האוז און געשמועסט מיט יענעם א לענגערע צייט, מיך מסביר געווען אז ס'דא חבד HQ וואס זיי קעירן גארנישט עבאוט וואס טוט זיך אין די חבד האוזעס, זיי פלעין זענען דא אויפצוסעטן און דיך העלפן אויפסעטן, און יעדער חבד ראביי דארף אליין אויפסעטן זיין אייגענע זאך און מאכן זיין אייגענע אינקאם און זיין אייגענע פערסענעל סעטאפ, ס'דא פלעצער ווי זיי פארלירן געלט, ס'דא פלעצער ווי זיי מאכן געלט, ס'דא מענטשן וואס האבן גרעסערע ביזנעסעס, קלענערע ביזנעסעס, די טאון איז מער פאפולעיטעד מיט אידן, ס'איז ווייניגער פאפולעיטעד מיט אידן, פון זיין אין אזוי סאך חבד האוזעס, וואס קענסטו זאגן איבער חבד אין דזשענעראל? און סעקאנד אוו אלל איז וועלכע זאך זעהסטו א דיפרענס ביטווין יעדע סינגל חבד האוז וואס איז געווען לייק אנדערע זאכן וואס איין חבד האוז איז בעסער ווי די צווייטע?
אקעי סאו נאמבער וואן איי העוו טו גאו בעק טו יור קוועשן האסט געזאגט אז זיי קעירן נישט וואס טוט זיך, דעי קעיר ווערי מאטש

They they run the whole operation אוו די שליחים.
און זיי קעיר א לאט. אקעי, סאו וויטש וויטש וואנס אר בעטער וויטש וואנס אר ווארס? ס'איז דא אסאך מיני חבד האוזעס. ס'איז דא א חבד האוז וואס דאס איז למשל א חבד האוז אין לאס אנדזשעלעס וואס איז א גרויסע שטאט, אסאך רייכע מענטשן, און דאס איז מער א זאך וואס מענטשן קומען שבת, נישט אפילו אלעמאל שבת ביינאכט נאר שבת אינדערפרי, זיי קומען זיי. זיי דאווענען עסן זיי עסן אביסל הערינג און ס'איז דא א קידוש און זיי מאכן אפאר עווענטס א יאר, נאכדעם איז דא טוריסט חבד האוזעס למשל אין אטענס גריס רוב פון די מענטשן וואס קומען דארט זענען טוריסט וואס דעיר פעסינג טרו גריס סאו דאס איז מאר קעיטערד צו טווענטי פאר סעווען זיין אוועילעבל, נאכדעם איז דא חבד האוזעס אזוי ווי אין אינדיע אדער אין טיילענד וואס איז ממש געמאכט פאר איזרעילי בעקפעקערס פרייע אידן וואס זיי קומען זיי האבן א זאך אז נאך ווען איינער ווערט איין און צוואַנציק יאר אלט גייט ער ארויס. אוועק פון ארץ ישראל אפאר יאר, מען דרייט זיך אין אינדיע און טיילענד, מען זוכט ספיריטואליטי און דיס דעט וואטעווער, און זיי גייען ממש מיט א בעקפעק דעטס איט, איטס קאלד האב איך געהערט בעקפעקינג. א נאמען, איזרעלי בעקפעקערס.
יא, און זיי קומען אן חבד, און יא איינער ווערט ארעסטירט ווייל ער האט נישט געצאלט קיין טעקסי, און א צווייטער ווערט קראנק, און איינער ווערט אין א חס ושלום אין א קאר עקסידענט, און ס'איז דא מענטשען וואס קומען און זיי ווייסען נישט קיין שום זאך פון אידישקייט, און ס'איז דא מענטשען וואס זיי פלעגען זיין פרום, זיי קומען דארט אן, ס'איז א לאט אוו דיפרענט קיינדס אוו חבד האוזעס. די חבד האוז וואס איך האב די מערסטע הנאה, איז אזא מין חבד האוז פון איזרעיליס וואס מ'זעהט מענטשן וואס זענען ממש בתמימות זיי זוכן די אמת, זיי זענען אויפגעוואקסן אין פרייע הייזער, און זיי מיינען ליידער אז ביי די גוי אין אינדיע איז דא עפעס ספיריטואליטי וואס וואס ס'דארט און פארדעם גייען זיי דארט, אבער אסאך מאל קומען זיי אן צו חבד פאר שבת, און זיי טרעפן זייער אייגענע ספיריטואליטי, זייערע רוחניות'דיגעקייט, זייער נשמה טרעפן זיי אין חבד אויף בענקאק טיילענד. און די רב פון חבד אין בענקאק האט מיך אמאל געזאגט, ס'איז דא מאלן וואס מ'מוז גיין ווייט און צו קומען נאנט. סאמטיימס יו העוו טו גאו פאר טו קאם קלאוס. דאס איז די אייבערשטענס וועגן, איי דאנט אנדערסטענד איט, באט דאס איז הערליך צו זען. ביי די וועי, די רעדסט וועגן טיילענד, חבד אין טיילענד,

מיין מאמע פארציילט מיך דארט אז ס'איז געווען בעיסיקלי זי האט געארדערט א גאנצע לייק פארשפייז, נאכדעם האט זי געארדערט פיש, טילאפיע, וואטעווער, א גאנצע זאך מיט סעלעדס, מיט סיידס, מיט דעזערט, מיט א גאנצע מעניו, לייק ליטערלי וואס דא וואלט געקאסט פֿיר הונדערט דאלער, און זי קומט אן צו די ביל ס'איז נײַן אמעריקען דאלער.
הונדרעט פראצענט. סאו יו נאו. סאו איל טעל יו סאמטינג, דאס איז גראדע זייער א שיינע זאך, איך האב גערעדט מיט די חבד'שניק וועגן דעם אויך, האב איך אים געפרעגט ווי אזוי קען די עסן זיין אזוי ביליג, האט ער מיר געזאגט, די אמת איז אז די עסן דא איז גאנץ ביליג, אבער ס'איז דא אסאך אפערעישאן וואס גייט אריין אין דעם, מ'מוז אלעס כשר מאכן, טשעקן פאר באגס, דיס דעט, און אין די לאנג טערם, די רעסטוראנט אידער ברעיקס איווען אדער פארלירן זיי אביסל געלט, אבער זיי מאכן די עסן ביליג אז די איזרעילי בעקפעקערס שוד בי עיבל טו אפארד איט ווייל זיי קענען גרינג זייער גרינג גייען צו די רעסטוראנט רייט נעקסט דאר וואס איז חזיר טרייף און עסן פון יענע רעסטוראנט פאר דעם מאכן זיי אז די כשר'ע רעסטוראנט זאל זיין די זעלבע פרייז ווי די טרייפע רעסטוראנט פאר דעם ווער וואלט אויב ס'איז די זעלבע פרייז ווער וואלט נישט געגאנגען עסן כשר? איך האב יעצט גערעדט מיט איינעם ער זאגט מיך אז די אמאונט פון געלט וואס ס'קאסט זיי פרייוועטלי צו שעכטן אויף די יו נאו זאלן קענען שעכטן אויף די היי סטענדערט פון כשרות

פייוו סיקס טיימס א. וואו. ביסט אן אפישעל. פון פון אלע דיין ער האט געפרעגט א זאך ווי דיין חבד איז געווען דיין בעסטע עקספיריענס ווי איז געווען דיין עקספיריענס די בעסטע עקספיריענס פון אלע פלעצער ווי דו ביסט געווען נישט אלסן אידישן אויסקוק כ'רעד אלסן wow.

איך פארשטיי ער האט נישט קיין. די הערינג נאך א קידוש קומט נאך א סעודה פון נעכטן נאכט. ס'איז א בילד אפ.
דאס איז א גאנצע זאך, דאס ארבעט נישט דזשאסט. ס'איז א האול וויק בילד אפ. דינסטאג צופרי פון לעצטע וואך האט דער קידוש, הערינג, שבת, נא, דאזענט ווארק.
פארשטייסט? איך מיין אז א גוי וואלט עס געקענט פארשטיין באט. ווי קען העוו א דיפרענס אוו אפיניען. אגרי טו דיסאגרי. ביי די נעקסטע עפיסאד.
ווי קען העוו א דיבעיט אבאוט איט נאו איף יו וואנט. דו הערסט זאך?
איך בין שוין דא צוריק. סאו וועלכע, דו האסט געטרעוולט אין אזוי סאך פלעצער, וועלכע אינטערעסאנט אינטערעסאנטע קאנעקשאנס האסטו געמאכט מיט א מענטש וואס קומט דיך אויס צו זיין זייער וועליובעל פון דזשאסט טרעפן אויף די פלעצער? ווייל כ'וועל זאגן פאר מיך, איך איך טרעוול דא און דארט, יא,

איך? וואס האב איך געהאלטן און זאגן? איך ווייס שוין נישט. אז דו פארסט פארסט ארום צו פלעצער. אה, סאו ס'קומט מיך אויס צו טרעוולן אסאך, און איך וואס איך האב איינגעזען איז אז ס'ברענגט א באנטש קאנעקשאנס, ביקאז מענטשן וואס דו קענסט יוזשעלי נישט צוקומען צו, האבן א באנטש צייט ווייל זיי ווארטן פאר די זעלבע פלייט ווי דיך עט די סעים טיים, סאו ווען דו באמפסט אריין, דו פארסט צו א לאקעישן, טרעפסטו מענטשן וואס סתם אזוי זענען זיי זייער ביזי, באט דו האסט די אפערטוניטי צו רעדן צו זיי. נאו דעיר סטאק וויט יו אין די עירפארט. יא, וועגן דעם טרעוול איך אז. אז יוזשעלי וואלט איך נישט באקומען די אפערטוניטי. אויפן וועג אהיים פון קערעסטיר פאריאר בין איך געזיצן נעקסט צו ראביי סאסאן. יא די די בעל דרשן. די בעל דרשן. סאסאן? און איך סאסאן. סאסאן. יא און איך קום ארויף אויפן פליגער, איך זעץ מיך אראפ און איך איך זעה איך קען דעם פנים שוין איך איך טראכט זאל איך פרעגן זאל איך נישט פרעגן און ער האלט זיין דאס און ער קוקט איך זאג אנטשולדיגט. איים עסקינג יו באט יאר פעיס ענד יאר וואויס סאונדס פאמיליער, וואטס יור נעים? ראביי סאסאן האט מיר געגעבן זיין ערשטע נאמען, זאג איך אה אקעי, איי דאונט נאו, איך זאג אים ווער איך בין, ציען מיר אן א שמועס. ער זאגט מיר אז ער מוז זיך אנגרייטן עפעס א דרשה, סאו זאגט מיר וויל קאנטיניו אין א ביט, ער האט געדארפט עפעס אנגרייטן, איך האב דערווייל געכאפט א דרימל, ווען איך בין אויפגעשטאנען איז עס שוין געווען אראפ פון פליגער, און איך האב נישט געהערט פון אים, אוי כ'האב פארגעסן צו זאגן אז איך האב גענומען זיין פאון נאמבער, דעמאלטס זענען מיר נאך געווען אויפן ראנוועי פארן ארויספארן, כ'האב אים געזאגט וויל קאל וויל בי אין טאטש, כ'האב אים געגעבן מיין פאון נאמבער דאס.

סאו איך איך האב געזען זייער סאך מאל ווען איך טרעוועל און איך זע עס קאנסטענטלי ווייל ריסענטלי די אלע חברה וואס זענען זייער ביזי טרעפן אייביג צייט צו טרעוולען פאר סאם אד ריזען זיי קענען האבן איך ווייס נישט וויפיל עמפלאיס אונטער זיך באט זיי סאם האו טרעפן די צייט צו טרעוולען עקזעקטלי און און און און און טרעפן די מענטשן אין די עירפארט ברענגט זייער סאך קאנעקשאנס ס'איז אזוי ווי ס'איז אזוי ווי די פעימאס זאך וואס מ'זאגט אז אידן וואוינען צוזאמען עשירים מיט ארעמע לייט אין די זעלבע פלאץ אז מען קען גיין דאווענען מנחה מעריב צוזאמען און זיך טרעפן, אין די גוישע וועלט איז עס זייער שווער צוצוקומען, ווען מען טרעוולט איז איינע פון אזעלכע מאמענטס וואס מען טרעפט מענטשן און כ'האב שוין געמאכט זייער זייער אסאך קאנעקשאנס און וועגן דעם פרעג איך, אה, מיין קוועשאן איז געווען וועגן דעם. וויר דזשאסט טאקינג אבאוט טרעוולינג טו פלארידע, איים דזשאסט סעינג. עניטינג, ס'איז אירעלעווענט ווייל אפילו דו טרעפסט דיך אין עירפארט אידן גייען צו פלארידע מיט די שטויען זאק, דו קענסט אים טרעפן אין פראנט פון די טערמינאל, איט דאזענט מעטער, און קומען אן, יעדער האט צייט פאר יעדעם דעמאלטס, דו גייסט נישט קיין ערגעץ, וויאזוי זעמער אונז אנגעקומען צו דעם? סאו וואס איך וויל אים פרעגן איז אז וועלכע קאנעקשאנס איז געווען אזוי וועליובעל פאר דיך וואס דו האסט באקומען דורך דיין טרעוולס? אקעי סאו, סארי פאר די לאנגע אינטראדאקשן. נאו פראבלעם. נאמבער וואן איך בין זייער, אין ריעל לייף בין איך באמת א שטילע מענטש זייער זייער שיי און ס'איז דא אסאך מאל א מענטש קומט צו צו מיר ער וויל זאגן האלאו און לייק שפעטער גיי איך הערן פון זיין שוואגער וואס ער קען מיך אז הי וואזענט סאו פרענדלי און מענטשן זאגן אז איך בין עפעס א שטאלצי מענטש חס ושלום, איים דזשאסט סאו שיי אז ווען א מענטש קומט צו צו מיר קען איך ווערן אנקאמפארטעבל, איים נאט עגענסט איט, לייק איי לאוו טאלקינג טו פיפל, אבער איך בין זייער שיי אין ריעל לייף, סאו בדרך כלל איי מיינד מיי אוין ביזנעס, איך שמועס נישט אזוי סאך מיט קיין מענטשן אויף די פלעין, נאט סאו מאטש, אבער וואס איך באקום יא איז אסאך קאנעקשאנס דורך די מענטשן וואס זעען מיינע זאכן, און איך האב קרעזי קאנעקשאנס פון מענטשן וואס האבן געזען מיין ווידיאוס און סטאף לייק דעט. און וואס איז געווען פון די מאוסט וועליובעל וואנס וואס דו קענסט פארציילן? געהאלפן א מענטש מיט דעם אדער ביסט אנגעקומען א פלאץ ווי וואלסט נישט געהאט קיין עקסעס וועגן דעם? איך האב, איך בין געווען אין דובאי איינמאל, און ס'איז געווען א ספעשל טאג וואס ס'איז געקומען א באנטש אוו ווארלד לידערס צו א געוויסע איווענט, איך האב געוואלט אריינגיין אין די איווענט, ס'איז געווען איין מיניסטער אין די דובאי גאווערמענט, וואס איז זייער זייער הויעך, איך האב געוואלט רעדן מיט אים, און איך האב נישט געהאט די ריכטיגע פעסס צו קענען אריין גיין דארט, און פלוצלינג איינער פון זיין סעקיוריטי גארדס קומט צו צו מיר, און ער זאגט, יור שלומי? איי סעד יא, היז לייק, איי וואטש יור ווידיאוס אן יוטוב, איי לאוו יור סטאף, איי וואס לייק, נאו וועי, היז לייק, יו נאו, די ווארק דעט יור דואינג, ווי לאוו איט, לייק ווי וואטש יור ווידיאוס אלל די טיים, לעט מי אינטראדוס יו טו די שעיך, און בום, אין וואן סעקאנד, איי וואס, איי וואס טאלקינג טו דיס גיי, סאו לייק. איטס ווערי פאוערפול, סאושעל מידיע איז משוגע פאוערפול. האסט שוין געהאט אמאל וואס האסט געקענט עפעס א זאך וואס דו האסט געגעבן א זאג אקעי נאו פראבלעם ווילסט נישט איך האב דרייסיג טויזענט פאלאוערס איך האב פערציג טויזענט פאלאוערס און דאס אייל דזשאסט קליק אבאוט איט און נאו איי דאנט איי דאנט דו טינגס לייק דעט איך האב א פאלעסי אז אלע זאכן וואס קומט ארויס פון מיין מויל פון מיין פען, פון מיין סאושעל מידיע, פון עניטינג איי דו, ס'מוז זיין פאזיטיוו, איי דאנט, דו נאט געט אינוואלווד אין נעגעטיוויטי, פיריעד, סאו, נאופ, איי דאנט דו דעט. ווערי נייס. איך וואלט געקענט, איך וואלט געקענט פארמאכן א באנטש אוו קאמפאניס אויב, לייק, איף איי וואנטעד טו גאו אוט, ס'געווען, ס'געווען איינמאל א געוויסע עירליין האט מיך באמת בא'עוול'ט, און כ'האב געוואלט. מיין תאווה איז געווען צו גיין אויף א ריזיגע קאמפיין, אבוויעסלי איים נאט גאנע בי עיבל טו שאט דאון אן עירליין, באט איי וואלד האוו מעיד דעם א שטיקל העדעק. אבער איך בארואיג מיך און איי סעי יו נאו וואט, וואס מאכסט דיך משוגע, דיס איז נאט הו יו אר, דיס איז נאט יור ברענד, דו ביסט א פאזיטיוו מענטש, דו פראמאוטסט פאזיטיוויטי און טו עס נישט. ס'איז געווען די פעימאס סטארי, יונייטעד בראוק מיי גיטאר. ס'איז געווען א גאנצע קאמפיין וועגן דעם, איינער געמאכט א ניגון, ס'איז געווען. איי הערד סאמטינג, איים נאט פאמיליר. בעיסיקלי ער איז געווען א פארט פון א ריזיגע בענד, און ער איז געטרעוולט מיט יונייטעד, און די מענטש אין די עירפארט האט געשאסן זיין גיטאר קעיס און ס'האט זיך צובראכן, און יונייטעד, ער האט געשריבן אימעילס צו יונייטעד, און זיי האבן נישט געוואלט אפאלאדזשייזן אדער אים, ס'איז געווען א זייער עקספענסיוו גיטאר, ער האט געשפילט מיט דעם א לאנגע צייט, און זיי האבן נישט געקעירט, דו ביסט א מעקעלע, הו קעירס. און ער דעסיידעד אהא דו ווילסט נישט, ער האט גע'אימעיל'ט אפאר מאל, ער זאגט איך גיי ענק אראפרייסן ענק גייען באקומען אסאך פעין פאר דעם, און זיי האבן געזאגט גאו עהעד טו וואס דו ווילסט, ווייסט איי מין זיי האבן איגנארט זיין, איך ווייס נישט פונקטליך די עקזעקט דיטעילס כ'האלט מיך נישט אויפן ווארט, באט די פוינט איז ער האט געמאכט א ניגון יונייטעד בראוק מיי גיטאר, ס'האט באקומען משוגענע היטס, די נייעס האבן עס געקאוט און געלינקט זיין זאך, און יונייטעד האט אים געגעבן עפעס א פרי פעס אויפן פלייט, אויסגעקויפט א נייע גיטאר, ער האט ארויסגעגעבן נאך א ניגון, יונייטעד באוט מי א ניו גיטאר. און ער האט טאקע. יא? ער האט טאקע, יעס. און זיי האבן עס גענוצט צו קענען מאכן א קאמפיין אויף יונייטעד אז זיי האבן יא צוריקגעגעבן. אהא. יא. פארשטייסט? עוועריבאדי ווינס. יא. סאו. סאו דו זאגסט אז דו האסט די אפערטוניטי און דו האלטסט דיך איין און ס'איז פשוט ווייל דו ווילסט נישט ברענגען נעגעטיוועטי צו דיין פלעטפארם? יא, איך קען איך קען זיי שיקן א מעסעדזש פרייוועטלי פרובירן צו רעזאלוון די אישו, ס'קען זיין אז איין טאג גיי איך נישט קענען איינהאלטן די די תאווה און איך גיי עס טון, באט איים אנלי יומען. איי טריי נאט טו. איים פריווילעדזשד טו סי וואן אוו יור סטעטוסעס דעט יו העוו. און איי סי יו רילי לייק רעסטעראנטס, איך קען נישט קיין אידיש. איך האב זייער זייער אסאך ליב צו עסן, יא. סאו יו גאו אלל אווער די ווארלד ווערעווער יו גאו יו שאו פיקטשערס און ווידיאוס אוו די רעסטעראנטס און דיס רעסטעראנט און דעט רעסטעראנט, לאמיר רעדן אביסל אידיש דא, וויטש רעסטעראנט איז יור פעיוואריט? דעטס סאטש א הארד קוועסטשען. ס'איז אזוי ווי פרעגן די קוועסטשען וועלכע איז די בעסטע קעק. וואו? אקעי, אייל טעל יו דיס, איינע פון מיינע בעסטע דישעס וואס כ'האב אמאל געגעסן איז אין בענקאק, טאילאנד, איז דא זייער א פשוט'ע דיש, איטס קאלד פעד טיי, איטס א טיי פוד, מ'זיי האבן עס געמאכט כשר, א פעד טיי. פעד טיי? יא, קלאוס, קלאוס. אלמאסט, יו אלמאסט גאט איט. איטס קאלד פעד טיי, דעי סערוו איט אן א באנאנא ליף. ס'קומט ארויס אין א טעלער מיט א באנאנא ליף ענד די פוד'ס אן טאפ אוו איט. איטס דעלישעס. קאסט לייק א דאלער פיפטין אר סאמטינג. דיס דיש איז ליטערלי א דאלער, באט איטס אמעיזינג. וואס איז עס? פעד טיי. נודלס מיט א סאוס מיט מיט פינאטס. איטס סאמטינג דיפרענט. א נודל.

און דו לערנט האו טו רייט אווער דער? יעס איי דיד. ביקאוז יור א ווערי גוד רייטער. איי אפרישיעט דעט, איי דאנט נאו איף איטס, איי קענט סעי דעט פאר מייסעלף, איף יו טינק סאו דעטס פיין, איף יו דאנט. נאו יו רייט וועל, איטס ווערי עקספרעסיוו. איך בין א באבובער תלמיד, איך בין שטאלץ צו זיין א באבובער. דער יו גאו. און דו האסט אויך א זייער א גוטע ענגליש ווען דו רעדסט, דו ווערסט נישט סטאק, רייט, וואס זייער אסאך היימישע אידן קוקן דיך אן, אה, לאנגע פאות, קומט ארויף, זעט אויס פולי חסידיש, און ער רעדט א פול פלעדזש געשמאקע גוטע ענגליש, איך בין אמאל געווען ביי די באבובער טיש פרייטאג צונאכטס, און צוויי, איך שטיי ביי, כ'שטיי דארט ביי די טיש, איים טרייען טו מיינד מיי ביזנעס, כ'שטיי דארט ביי די טיש, איים פאוקעסד אן די רעבע, און ס'קומען אריין צוויי יונגעלייט, און איינער גיבט אזא זאג פאר די צווייטע, ער איז די שרייבער פון עמי, און די אנדערע זאגט, זיי שטיל, ער קען דיך הערן,

ניין, כ'זאג ליגנט. כ'האב געהאט א דריעם, מיין דריעם איז געווען ארומצופארן די וועלט, כ'האב אלעמאל געהאט אזא זאך אז איך מוז זען די וועלט, איך האב געטראכט אז איך גיי זיין אין די מוזיק ביזנעס, איך האב קאמפאוזד מער ווי צוויי הונדערט ניגונים, וואו, וואס איין טאג אפשר גיי איך נעמען אזא טוויסט און.

איך פאר ארום, איך דערצייל מעשה'ס פון מיינע טרעוועלס, אפשר גיי איך מאכן א זאך, קום כ'מאך א קומזיץ, מען זינגט, I'll tell you the story of the song, where it was composed. דו שפילסט א אינסטרומענט?
ניין, נאך נישט, איך מוז לערנען צו שפילן גיטאר, דען איי קען בי א קומזיצער. סאו, איך קען דערציילן מעשה'ס פון די טרעוועלס, די סאנג וואס קאמפאוזד אין דיס קאנטרי, מעיבי וואן דעי. איך האב א נאמען פאר דיר אלס קומזיצער. אקעי. חסיד'ל.
Wow! That's original! How did you think of that? סאו א רגע, סאו דו האסט קאמפאוזט צוויי, דו האסט קאמפאוזט צוויי הונדערט ניגונים און דו האסט גארנישט געטון אבאוט איט? גארנישט פון דיין מיוזיק איז אינטעגרעיטעד אין דיין ווידיאוס? ניין, איך האב רעקארדעד פינף ניגונים אלס בחור.
די צוויי הונדערט ניגונים איז רעקארדעד פראפעשענעלי? נאו, נאט עט אלל.
ס'איז רעקארדעד בכלל?
איך האב ערגעץ א SD קארד וואס איז צוקראכט אין האלב, און אויף יענע SD קארד איז דא אסאך ניגונים, איך האב אויך א הארד דרייוו וואס האט א באנטש, איך האב אסאך דא אן מיין פאון, וואויס רעקארדינגס.
טאמער גייסטו האבן נישט די אלע האבן אויף איין פלאץ. איך ווייס. גייסטו אי"ה אמאל ארויסגעבן די ניגונים. אר דעי עס גוד נאו עס ווען יו מעיד איט דען לייק וואט דו יו ווען יו איי ליסען טו מיי טינגס דעט איי מעיד.

איז, איך ווייס נישט פונקטליך וואס די פערסענטעדזש איז, אבער א גרויסע חלק פון מיינע מענטשן זענען גויים, און זיי גייען נישט פארשטיין וואס איך טו, אידישע מוזיק.
ניין ניין ניין ניין, וואס איך פרעג איז, ס'איז דא, ס'איז דא זייער אסאך מענטשן, וולאגערס אדער זאכן וואס מאכן ווידיאוס, און זיי האבן אייגענע מיוזיק אינטעגרעיטעד אינטו זייער וולאגס.
היז א מארקעטינג סטראטעדזשיסט. איי דאנט טינק דעטס מיי פעטה רייט נאו. איך בין אויף א געוויסע טראדזשעקטארי, כ'האב עפעס וואס ארבעט,
סאו ס'דא זייער אסאך לעיטעסט טאקס פלאס קוועשאנס ביקאוז זייער אסאך מענטשן האבן זיך לעצטענס ארויפגעסיינט. סאו כ'וועל גיין דורך קוועשאן ביי קוועשאן לאמיר עס דורכגיין און פרעגן זייער קוועשאנס אז שלומי זאל עס קענען ענפערן.
אקעי סאו מושי עיטש פרעגט וואס איז די סטאטוס אין טעקסעס? דו האסט עס ליב דארטן צו דו האסט עס נישט ליב דארטן? וואס איז וויאזוי זעהט אויס די קאמיוניטי דארטן? און נאך א אינטערעסאנטע קוועשאן האט ער צו דו קענסט אינווייטן פיטער צו א אידישע חתונה וולאג עס און ריליס א ווידיאו. אקעי סאו קוועסטשען נאמבער וואן, איי לאוו טעקסעס, ס'איז זייער א ווארעמע קהילה, נישט חסידיש לייק וואר יוזט טו, אבער ווארעם איז עס יא, סיי די וועטער סיי די מענטשן. איינע פון די זאכן וואס איך האב זייער שטארק ליב געהאט ווען איך בין געקומען ארויסטשעקן טעקסעס די פירסט טיים, בין איך געווען אין א גראסערי סטאר, א גויאישע סופערמארקעט און איך קום אריין איך זוך איך קום אריין דארט איך זוך חלב ישראל מילך איטס נאט לייק יו קען דזשאסט גאו טו דע קארנער און געט איט ס'קומט אריין איינמאל א וואך אויף דינסטאג און איף יו דאנט ביי איט ביי פריידעי ס'גייט נישט זיין מער ביז נעקסטע דינסטאג איטס לייק סאמטינג יו העוו טו געט יוזט טו נישט אלעס איז עוועילעבל עט יור פינגער טיפס די סעקאנד יו ניד איט איטס א מיינדסעט מילך איך קויף יעצט פיר באטלעך איך ווייס אז איך האב גענוג ביז נעקסטע וואך אקעי דעטס בעסיקלי האו איט ווארקס און איך האב געזוכט חלב ישראל מילך מיין ווייב טרינקט אסאך קאווע איי דאנט טאטש קאפי באט זי מוז האבן איר קאווע ענד דעטס איט איך גיי זוכן די מילך ס'איז נישט דא און איט וואס סאלד אוט, און פלוצלינג קומט צו צו מיר א עלטערע פרוי א איד, און זי פרעגט מיר וואט אר יו לוקינג פאר, האב איך געזאגט איך זוך חלב ישראל מילך, זאגט זי מיר ס'איז שוין מער נישט דא קיין חלב ישראל מילך, אבער איך האב ביי מיר אינדערהיים, קענסט קומען צו מיר איך גיי דיר געבן א באטל. סאו נאמבער וואן לייק שי פעיד אטענשאן, wow ס'איז דא נאך א איד אין די גראסערי, און זעהט אויס אז ער איז פארלוירן וואס דארף ער, ווען וואס די לאסט טיים יו סא א איד אין ברוקלין און יו אר לייק, אפשר דארף ער עפעס. לאמיך אים צוגיין פרעגן, רייט? זינג געווענליך גייט זיך זיין, אנטשולדיג.
ווייל ס'איז אזוי ווי ביסט אין א ביסט אין א אלל יו קען איט בופעי פון אידן. רייט. קומסט אן אין א פלאץ וואס ס'איז נישט דא אזוי סאך אידן איז לייק wow א איד. וואו. ביסט מחשיב א פרייליכקייט ס'איז דא דא נאך א איד. און סאו נאמבער וואן דעט וואז א ביוטיפול טינג. עניוועי. זי גייט אריין אין איר קאר, איר מאן דרייווט זיך איר, און ער נעמט איר אהיים, און איך פאר זיי נאך, זיי קומען אן אינדערהיים, זי האט שוין מער נישט קיין מילך, רופט זי א שכן, און יענער האט מילך און דעי גאט מי מילך, די איידיע איז אז ס'איז לייק פיפל ריעלי לוקינג אוט פאר איטש אדער, ס'איז א קאמיוניטי, יו אר פארט אוו סאמטינג, דו ביסט נישט פארלוירן, דא, איך רעד נישט קעגן קיין שום קהילה, אבער אין א גרויסע פלאץ ווי ס'איז דא הונדערט טויזענט אידן, אין א גרויסע פלאץ ווי ס'איז דא הונדערט טויזענט אידן, קענסטו. זיין אין א מצב וואו דו פילסט פארלוירן, לייק ווי איז מיין פלאץ, וואטס גאואינג אן, דארט איז עס זייער זייער נאנט און ווארעם און איי לאוו איט, איי לאוו איט.
דערווייל.
דערווייל. ביז מען גייט מאכן בראקלי. די חסידים קומען אן. עפטער דיס פאדקעסט. עפטער דיס פאדקעסט דעטס איט, איטס גאנע בי א מוישי'ס בעיקערי און מקוואות איבעראל און איטס גאנע בי גרעיט. און און דאס גייט. ביי די וועי, ביי די וועי, מען זוכט, ס'איז נישט דא דארט קיין היימישע בעיקערי, דאס איז איין זאך וואס ס'פעלט.

מ'האט געמוזט אריינגיין דארט פון די בעק דאר און אנדער די סטעירס און וואטעווער, און קיינער האט נישט מסכים געווען אז מ'זאל ברענגען א גוי מיט א קעמרע וואס ער גייט לייגן די חתונה אויף יוטוב ווייל דעמאלטס גייט מעיאר דעבלאזיאו קומען געבן א פופצן טויזנט דאלער פיין. ס'איז א חילול השם פאר די גאס. איך, ס'דא אסאך גוים וואס רעספעקטן אונזער רעספאנס צו קאוויד ביי די וועי. אה יא? פיטער סענטענעלא האט משוגע אסאך רעספעקט, ער האט געזאגט אז די מערסטע נארמאלע מענטשן אין די גאנצע וועלט זענען די חסידישע אידן. זיי נעמען נישט קיין פרעשור פון קיינעם, לייף גאוס אן, יא. איטס קאוויד וואטעווער טעיק פריקאשענס אבער ווער נישט משוגע קאוויד טורנד אינטו א רעלידזשען איך רעד נישט קיין איך רעד נישט קעגן דאקטער פאוטשי אר עניטינג איים דזשאסט סעיאינג ווי העד א דיסענט אפראוטש אין די ביגינינג איז מען געווען זייער זייער קעירפול די ערשטע פאר וואכן איז געווען ממש מ'האט אלעס פארמאכט נאכדעם האט מען געכאפט אז איטס גאנע פעס און ס'גייט יו קנאו לייף גאוס אן איי קנאו פיפל אר אפסעט מענטשן מיינען אז אפשר האט מען געדארפט גיין מער עקסטרים ווייניגער עקסטרים דערס א לאט אוו אפיניענס באט פיטער סעד וויער די מאסט נארמאל פיפל אין די ווארלד.

געמאכט אסאך שיינע ווידיאוס ווי ער טרעוולט ארום די וועלט, איך מיין די אינטערעסאנטע ווידיאו וואס איך האב געזען פון אים איז געווען ווען ער פארט צו איראן, און איך האב אנגעהויבן צו פאלאוען זיין ארבעט, און זען וואס ער טוט, און ער האט געפאוסט אויף אינסטעגרעם אז ער גייט קומען צו ניו יארק סיטי, און ער זוכט א איידיע פאר ווידיאוס, לייק וואו זאל איך גיין, וואס זאל איך טון, who should I talk to, איך האב אים געזאגט קום צו די חסידישע קאמיוניטי, why not, טעיק א לוק, און די נעקסט טינג יו נאו.

דיעפ אינסייד, איך האב געהאט. ליפא בעסיקלי סעד, דו געב ארויס אלע דיי אלע דיינע פילינגס אויף גמרא אויף דאס דאס וואטעווער, איי סטארטעד סעיאינג מיי פילינגס און ליפא איז לייק, ליפא האט ליב צו צו נעמען אלעס צו דע נעקסט לעוועל, סאו ער איז געווען אביסל, נעם עס ווייטער. שריי צוריק אויף דיין רבי, און לייק, איי וואס לייק, איי דאנט נאו, וואטעווער, סאו איך בין געווען אביסל אנקאמפארטעבל, און ער האט געוואלט אלעס ארויסגעבן די גאנצע זאך, סאו איי סעד ליסן, לעטס טעיק א לוק, לעטס סי וואט שוד פוט, וואטס נאט פוט, איים נאט טשיקענינג אוט עט אלל, איך וויל ס'זאל ארויסקומען, אבער ס'מוז זיין, און ס'וועט דאס מאכן געשען. ס'מוז זיין אויף א אופן וואס קען העלפן מענטשן, איך וויל נישט אז מענטשן זאלן טראכטן אז מ'שרייט קעגן די סיסטעם אר וואטעווער, דעטס וואי איי טאלד הים, דאס איז וואס די פאדקעסט איז, צו העלפן מענטשן. רייט. פאר דעם האב איך אים געזאגט, נישט אלעס וואס מען רעקארדט קען מען ארויס געבן, ווייל איך וויל נישט ס'זאל ארויס געבן א פילינג פאר מענטשן אז מען האט עפעס פייענט די סיסטעם אר טרייען טו טו טיער איט דאון חס ושלום. ס'זאל העלפן מענטשן וואס האבן לערנינג דיסעביליטיס, דאס קען מען טון, הונדרעט פערסענט, איך בין גרייט דאס ארויס צו געבן, נאו פראבלעם. ווערי נייס. Wow. אקעי, סאו לאמיר ענדיגן די אלע לעצטע געגאנגען. פלאס וואן. לאמיר עס פינישן. דו פרעג די נעקסטע. ווי רעדי סעד די נייסעסט פלעיס א לאט אוו טינגס ווי סעד.
איך ווייס גראדע ווי ער האט עס רעקארדעד אויכעט.

האב איך אסאך געטראכט פון דעם, וואס וואס גייט זיין, וואס וואס יא וואס נישט, נאמבער וואן, איך האב געהאט דריי גאנץ דעינדזשערעס טריפס וואס איך האב געדארפט צו מאכן אין די נעקסטע חודש, וואס איז יעצט אויף פּאוז, ביקאוז איטס נאט די רייט טיים, אקעי, מ'מוז וויסן דערס א טיים פאר עווריטינג, נאו איז נאט די רייט טיים, נאמבער וואן, נאמבער טו, צי איך גיי ווייטער פארן צו אראבישע קאנטריס, אוו קאורס, איינע פון די זאכן וואס איך פאר, די ריזענס איי דו איט איז ווייל איך בין א קיוריעס מענטש איך וויל זעהן וויאזוי מענטשן לעבן און דער קולטשור וואטעווער נאמבער וואן אבער נאמבער טו ס'איז דא אין דעם אויך א ענין וואס איך וויל ברענגען שלום אויף די וועלט איך האב גורם איך האב אליינס גורם געווען איך קען דאס זאגן הונדערט פראצענט אז טויזענטע אראבער צענדליגע טויזענטע אראבער האבן געטוישט זייער בליק אויף אידן ווייל זיי האבן געטראפן פאר די ערשטע מאל א איד וואס איז נייס וואס ער שמייכלט וואס ער וואס ער געבט ווייבס פון פרענדשיפ און לאוו און דאס איז א זאך וואס איים ווערי פראוד אוו איט סאו יעצט נישט נאר אז איך גיי נישט אויפהערן, יעצט מוז איך אסאך מער פארן, ווייל אלע ארבעט וואס איך האב געמאכט אין די לעצטע פֿינף יאר דזשאסט ווענט אינטו דע גראונד, סאו נאו ווי העוו טו פיק איט אפ אגעין, און פאר דעם איז דא אסאך ארבעט אבער איך גיי ווייטער גיין בעזרת השם יא. טאקע, יור לאסט ווידעא דעט יו פוט אוט וואז אבאוט דיס א ליטל ביט און יור דזשאסט גאנא גאו פול פארס אהעד. יא, דעטס וואט איי סעד, טיל נאו I've been slacking off on YouTube but now I'm gonna be going a few a week בעזרת השם because they put so much darkness into the world we have to fight back with light.
באט דאס ווייזט נישט אז עשו שונא ליעקב מער אז נאך אלע די בילד אפ קומט ארויס זייער אינער פעין און ס'איז נאר א קאווער אפ. איך וואלט נישט געזאגט אז ס'איז א קאווער אפ, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס מענטשן ווערן משוגע פון דעם, לייק דארפסט פארשטיין איך פרוביר צו זען אלעס פון זייערע פערספעקטיוו אויכעט. נישט נאר מיין פערספעקטיוו, און דאס איז האו איי גאו טרו לייף, איך פרוביר צו זען זאכן פון דיין פערספעקטיוו, פון דיין פערספעקטיוו. שטעל דיך פאר, דו וואוינסט אין א אראבישע לאנד וואס ס'איז נישטא קיין פרידאם אוו פרעס, דאס מיינט אז וואס די גאווערמענט זאגט, און זיי לייגן דאס אויף די נוז און אויף די טי ווי, דאס הערסטו אויס און דאס מיינסטו אז עס איז אמת. און דו הערסט אז היינט האט מדינת ישראל געבאמבעט א האספיטאל און פֿינף הונדערט בעיביס האבן געשטארבן. דו וואלסט משוגע געווארן, הו דאז סאמטינג לייק דעט? מוזטו האבן א אפענע קאפ צו קענען פארשטיין אז חמאס איז פון זייערע, רייט? דאס איז אויך אראבער, און ס'איז זייער שווער פאר זיי צו זען אז זייערע מענטשן וואס שעירן מיט זיי די זעלבע רעלידזשען זענען שלעכטע מענטשן. אבער פ אויב קען מען רעדן מיט זיי און זיי קענען מסביר זיין ליסן איי נאו איטס הארד פאר יו טו העיר דיס אבער קוק אויף די פרוף ס'דא ווידיאו די ראקעט איז געקומען פון גאזא סאו דעמאלטס קען מען ארבעטן מיט זיי אבער ווי אר טאלקינג אבאוט פיפל הו א לאט אוו דעם דאונט נאו בעטער זיי ווערן זייער עמאושענעל ארץ ישראל וואטעווער מדינת ישראל האט געהארגעט פֿינף הונדערט קינדער דארפסטו פארשטיין נאו איטס נאט לייק דיס נאט לייק דעט אויך דארפן זיי וויסן ס'איז אויך וויכטיג צו וויסן אז נישט נישט יעדע זאך וואס מדינת ישראל טוט איז איז כלל ישראל אריינגעמישט אין דעם איטס לייק. ס'איז אויך העלטי פאר דעם צו נאו אז ס'דא מדינת ישראל מיט כלל ישראל. דא קומט חילול הראיה. טאקע ווייל דו האסט געזאגט אז דו האסט ליב אנצוקוקן זאכן פון יענעמ'ס פערספעקטיוו. פון מיין פערספעקטיוו וואס האלטסטו וויאזוי קוק איך אן איינעם וואס האט גענומען ווידיאוס פון שבת פון א שבת'דיגע סעודה? איך פארשטיי דיין פערספעקטיוו. און ביי די וועי טו קלעריפיי, דו האסט אפילו געזאגט נאכדעם אז מ'זאל עס נישט טון.
פאר דעם און נאך דעם.
פאר דעם און נאך דעם, אינמיטן. יא, עקזעקטלי. סאו סאו ס'איז נישט נאר האסט פארשטאנען נאר האסט געהאלטן ווי זיין פערספעקטיוו.
איך פארשטיי דיין פערספעקטיוו זייער גוט, איך בין געווען, האלב פון די צייט בין איך געווען מיט דיין פערספעקטיוו, ביז מיין רב האט מיך משכנע געווען צו גיין די אנדערע וועג. ס'איז אייביג דא א יוצא מן הכלל. און און נישט נאר דעם, מ'זאל עס נישט טון, אבער דאס האב איך געטון, פארשטייסט? דאס איז זייער גוט. סאו. לאמיר, אבער שרולי דזשי האט געפרעגט, וועלכע איז געווען די די שרעקעדיגסטע פלאץ אין דיין אין א אראביק קאנטרי? וועלכע איז די שרעקעדיגסטע פלאץ? און אויך וויאזוי האסטו געהאט די גאטס צו טרעוולען צו איראק און אפגאניסטאן? אקעי, די שרעקעדיגסטע פלאץ וויטאוט קוועסטשאן איז בני ברק. איראק און אפגאניסטאן קומט נישט צו צו דעם אבער אויך גאנץ דעינדזשערעס און דאס מען דארף אסאך תפילות אסאך אסאך אמונה און בטחון אז מען גייט קענען גיין אויספירן וואס מען דארף טון און צוריק קומען לעבעדיגערהייט.
דיס וואז די בעסט ענסער עווער. איינער פרעגט דא אז וויאזוי דיין ווייב איז מסכים אז די גייסט צו די פלעצער און די ריסקסט דיין לעבן און וואס איז טראכטן דיין קינדער וועגן ווען די פארסט אוועק אז זיי האבן נישט זייער טאטע. זיי האבן אלעמאל א טאטע נאמבער וואן די טאטע איז אלעמאל דארט און אלעמאל דא, און זיי זענען מיט מיר און איך בין מיט זיי. דעס סאונדס לייק א מאמע לשון ווארט, ניין? סאו, איך בין אינדערהיים מער ווי רוב מענטשן, ווייל אויב דו וואלסט געציילט די שעות א מענטש וואס גייט ארויס פון זיבן אזייגער אינדערפרי ביז זעקס אזייגער נאכמיטאג, בין איך סאך מער אינדערהיים ווי יענער מענטש, נאמבער וואן. און נאמבער טו, איטס נאט איזי, נאט איזי טו בי פאר עוועי, אבער דעס איז מיין, דעס איז מיין פעט, איים נאט טעלינג עניוואן טו טעיק מיי פעט, טעיק יור פעט, זיי דיך זיי דיך דורך רעדן מיט דיין מורה דרך מיט דיין משפיע מיט דיין רבי, אבער דאס איז מיין פלאץ, איך קען דיך אויך זאגן א זאך, איך פיל אז איך בין אסאך נענטער צו די אייבערשטער וויבאלד איך פאר ארום, איי קענט עקספלעין איט, אבער ווען דו פארשטייסט וואס ס'מיינט צו זיין פארלוירן, אליינס, האסט נישט קיין משפחה, האסט נישט קיין פרענדס, נאטינג, ס'איז נאר דו מיט די אייבערשטער, ס'געבט מיר זייער א שטארקע זאך אין מיין אידישקייט, און איך זאג נישט אז יענער זאל עס טון,

איי דו איט מייסעלף נאו, מעיבי איים גאן האוו טו טעיק אנאדער עדיטער קאוז איט טעיקס טו מאטש טיים. איך האב א קוועשן אויף דעם, דעמאלטס וויאזוי גייסטו קענען אוטסאורסן דיין ווידיאו אויב דו גייסט נישט ניצן די זעלבע סאופטוועיר ווי דיין עדיטער? ער גייט מאכן די גאנצע זאך. אה, דו גייסט נישט וועלן זיין אינוואלווד אין די פיינעל עדיט? איך וועל זיין אינוואלווד אין אדער גייט מאכן א סקרין שעיר, איי דאנט נאו. דאס איז.
פארוואס נוצסטו נישט קיין מעינסטרים סאופטוועיר? לייק די טיפיקעל אדאובי פרעמיער אדער דעווינטשי ריזאלוו? איי טינק איט וואלד טעיק מי טו לאנג טו לערן איט. נא, וואס הייסט צו די צו די אינדעסטרי סטענדערט.
דו דארפסט פארשטיין, איך פלעג צו, מיינע ערשטע פאר ווידיאוס, איך האב א ווידיאו וואס איך האב געעדיט אויף מיין אייפאון, הונדרעט און סיקסטי טאוזענט וויוס. אקעי? סאו, פאר פיפל הו אר טינקינג יו ניד לייק די ביגעסט סאפטוועיר אר וואטעווער, ניין, איך פרעג וועגן קאלאבארעטיוו ווארק.

פיפל.
וואו. איטס ביג. איטס ווערי אינטערעסטינג. ער האט מיך געבעטן שוין א לאנגע צייט, מער ווי א יאר, אז איך זאל מאכן א שאו, כ'האב געזאגט ניין, לייק איטס נאט מיי טינג, איטס נאט גאנא העפען. ער האט מיך געזאגט, מאך א שאו, מאך א שאו, איי סעד אקעי, וואטעווער, וויל טריי וואן וויק. כ'האב עס געמאכט, ער האט מיר געזאגט, אויב דו גייסט באקומען פינף טויזנט ליסענס ביסטו אין א גוטע פלאץ.

איז געווען. אה, כ'האב ארויס געשיקט א מעסעדזש אויף מיין סטעטוס אז כ'גיי אנהויבן א שאו.
וואס רעדסטו דארטן פון? יעדע וואך רעד איך פון א א קאנטרי בעיסיקלי, איך דערצייל די היסטארי פון יענע קאנטרי, און אויב איך בין דארט געווען אין יענע קאנטרי רעד איך פון מיין עקספיריענס דארט.
ביי די וועי, אממ, דעמאלטס איז דאך עס. עזרא בערדאנסקי פלאנט צו עפענען א פאדקעסט, קענסטו עזרא בערדאנסקי? איך ווייס אז ער עקזיסטירט, איך קען אים נישט פערסאנלי, אבער איך האב געזען איינער פון.
אונז האבן אים געהאט אויף איין עפיזאד וועלכע?
אה, כ'געדענק נישט.
איך האב געקוקט איינע פון זיינע ווידיאוס, ער האט געמאכט עפעס א ווידיאו וועגן טרעוולן אין יוראפ, יענע האב איך געזען. ער מאכט שיינע זאכן. ער עפענט א פאדקעסט.
וואט קיינד אוו פאדקעסט?
ער גייט רעדן פון א, ער גייט נעמען א קאנטרי, ער גייט, זיי עס מסביר, נו. בעיסיקלי וואס ער וויל טון איז אז ס'דא זייער אסאך היסטערי פון קאנטריס וואס מענטשן ווייסן נישט, און ווען ער מאכט וולאגס קען ער נאר ארייננעמען לייק יענע סעקונד וואס טוט זיך דארט.
רייט.
סאו און די קאנטרי האט אסאך היסטערי און ער וויל נישט סתם מאכן בארינג קאנווערסעישאנס אויף די וולאג ווייל ס'איז א וולאג וואס דו וואטש יעצט דו וואטש נישט קיין היסטערי סאו ער האט נישט די אפערטוניטי צו עקספלעינען וואס גייט דארט פאר סאו ער וויל מאכן א פאדקעסט און נעמען די פלעצער ווי ער טרעוועלט און זאגן אריינפילן לייק איך בין געגאנגען דא און דא און די פלאץ איז לייק א אייגענע זאך אויף זיין אייגענע וולאגס און מסביר זיין וואס איז דא דארט פארוואס ער האט געטון דאס לייק ווי אלט איז די פלאץ און יו נאו ווער ס'האט זיך אלס דארט געדרייט דאס איז ער אליינס אדער גייט עס האבן איינער גייט זיצן מיט אים און פרעגן קוועשאנס? ער קען טון אליינס און ער קען האבן מענטשן וואס טרעוולן אזוי ווי דיך גייט ער מסתם וועלן האבן אויפן שאו וואס דאס האלט איך ס'א מוראדיגע איידיע. און ווי גייט עס וואוינען? וועיר איז איט גאנא ליוו? איז איט גאנא בי אן יוטוב? יא יא יוטוב יוטוב ער האט א יוטוב טשענעל סאו ער גייט איך ווייס אז די אויך איטס גאנא בי עס גייט זיין אין אידיש? יא יא יא און און און חוץ פון דעם וויל ער געבן מער היסטערי לייק אידישקייט איז געווען אין אסאך פלעצער ארום די וועלט סאו איך האב געהאט גערעדט מיט אים איך האב אים געזאגט אז איינער האט מיך פונקט געהאט געזאגט אז די בעל שם טוב'ס הויז איז געווען אלץ א קאנגרעגעישן

צוויי זאכן וואס ס'ווייזט דיך פון די זאך איז אז קודם כל איז שוין געווען טעקסעס אין יענע צייטן, ס'איז געווען טעקס רייט אף'ס און ס'איז געווען זייער סאך עקאנעמי וואס גייט אן היינט איז שוין איז שוין געווען עפליקעבל אין יענע צייטן.
Wow. האב געהאט כמה ניגונים פון אברהם מרדכי שווארץ מיט די אלע קאנגרעגעישאן די קאנגרעגעישאן ניגון. ווער קומט ניגונים פאר כלל ישראל? געהעריג מיט די מסורה, נו. סאו דאס איז א אינטערעסאנטע זאך וואס ער וויל באמת.

רייט רייט רייט, אמת אמת אמת, סאו איך האב זייער שטארק ליב די קאליר רויט, ס'איז מיין פעיוואריט קאליר, איך האב אלעמאל, איך האב אמאל געזען איינער גייט ארום מיט א רויטע סוועטער, איך האב געטראכט ס'איז ממש א שיינע סוועטער, הלוואי ווען איך קען טראגן אזא זאך, מ'קען נישט, סאסייעטי, וואטעווער, און נאכדעם האב איך געטראכט צו מיר אז ס'איז א זאך וואס איך וויל טון, איך, ס'קען זיין אז איך מאך א טעות אבער לויט וואס איך האב פארשטאנען אז די אישו פון רויט איז נישט פאר מענער האב איך געזאגט פאר מיין רעבעצן אז איך וואלט געקענט באשטיין טראגן א רויטע סוועטער האט זי געזאגט גיי ארויס טו עס נאו פראבלעם זי האט געקויפט א רויטע סוועטער און איי סטארטעד ווערינג איט און ס'איז געווארן אזא לייק א ברענד טינג איך בין געקומען ס'דא א פאדקעסט ס'רופט זיך מינינגפול פיפל פאדקעסט שור. דעי קאלד מי.

די סעים מאנט, די סעים מאנט דעט העפענד, איי דאנט נאו וויטש וואן וואס פירסט, באט ביקאוז, פראבעלי די פאדקעסט וואס פירסט, אבער איך האב גערעדט מיט איינער וואס ער הייסט שלומי ערליך, הרב שלומי ערליך, איז ער געווען אויף אינטערוויו? אקעי, שלומי ערליך ביי די וועי איז איינער פון מיין פעיוואריט מענטשן אין די וועלט, הי איז סאטש א לייקעבל פערסאן, א באחנ'טע איד, אקעי, און ער האט מיר געזאגט א אינטערעסאנטע זאך וועגן רויט, ער האט מיר געזאגט אז. די סיבה, וואס מיינט עס אז איין קאלער איז מער צניעות ווי אן אנדערע קאלער? וואטס די דיפרענס? אלל קאלערס, די אייבערשטער באקאנט מיט, לייק וויי איז דיס קאלער צניעות און דעט וואן איז נאט? ער האט געזאגט אז ס'פלעגט צו זיין אין די אלטע צייטן אז די קאליר רויט איז געווען זייער שווער צו באקומען, רעד דיי וואס ווערי עקספענסיוו און הארד טו געט, און נאר מלכים, נאר משונה'דיג רייכע מענטשן האבן געקענט אפארדן די קאלער רעד, פארדעם איז עס געווארן אזא זאך אז ס'איז סטענדס אוט, ס'איז אזא פריצות'דיגע זאך ווייל ביקאז נאו וואן קוד העוו איט, אבער היינט וואס ס'איז שוין איז שוין רויט די איז לייק נארם. עני אדער קאלער, יא. די און ער האט מיר געגעבן די מראה מקומות, איך ווייס נישט, כ'געדענק נישט וואו, אבער קענסט אים פרעגן, הי נאוס. אפשר טוה איך א זאך וואס איז נישט ריכטיג. ס'איז אגענסט מסורה, אבער.

פאר די ליסענערס פאר די צוהערערס, א זאך וואס זיי קענען ארויסנעמען און זיי קענען מיטנעמען מיט זיך און זיך עפעס אפלערנען, סאו פליז. אקעי, יעדע מענטש וואס איז אויף דער וועלט איז געקומען דא עפעס אויפצוטון, יעדע מענטש האט א אנדערע מישן, א אנדערע ציל, א אנדערע גאול וואס דער אייבערשטער וויל אז ער זאל טון, און קיין שום מענטש וואס איז געבוירן פאר דיר קען טון די דזשאב וואס דו ביסט דא צו טון, קיין שום קיין שום מענטש וואס גייט לעבן נאך דיר קען נישט מאכן די ארבעט וואס דו מוזט טון, איטס אנלי יו, איטס אפ טו יו, דו האסט א פורפעס דא, און ביז א מענטש טרעפט זיין פורפעס גייט ער זיין מיזערעבל, אבער עז סון עז יו פיינד אוט וואט יו אר סופאוזד טו דא, וואס דיין תפקיד איז, איז עס א ליכטיגע לעבן, יו העוו א פעט טו גאו אן, גיי טו דיין זאך, לעב דיין לעבן, נאו וואן עלס קען דא איט פאר יו, יו אנלי ליוו וואנס, עט ליסט יו האופ סאו, רייט? יו דאנט וואנט טו קאם בעק עז א גלגול, סאו מעיק איט קאונט, און טענק יו ווערי מאטש פאר העווינג מי. Wow. טענק יו, פאוערפול. וואס אן אינטרעסטינג עפיסאוד. פראבעלי מיין בעסטע עפיסאוד סאו פאר. אויב דו האסט ענדזשויד די עפיסאוד, לייק, קאמענט, סובסקרייב, שיק עס צו א פרענד ס'זאל אויך הנאה האבן,